פרשת שמות, דער שמות איז ראשי תיבות, תכלית מעשה שמים וארץ. תכלית מעשה שמים וארץ איז געווען לידע להודיע ולהיוודע, אז דא איין באשעפער אויף דער וועלט השגחה פרטית. און דאס איז די, דאס איז די ספר שמות, אנגעהויבן פון גלות מצרים, שפעטער יציאת מצרים, קריעת ים סוף, מעמד הר סיני, דאס איז דאך אלץ אין די פרשיות. וואס איז אלץ געווען, וואס שטייט ביי די גאנצע צייט ביי די מכות מצרים וידעתם כי אני ה' וידעו כי מצרים כי אני ה', וואס די ראשונים זאגן אז מען מיינט דא אמונה אין השגחה פרטית, אמונה אין השגחה פרטית, וואס איז עס טייטש? אז שטייט אין דרשות הר"ן, אין דרוש החמישי, זאגט ער די וואך, די וואכעדיגע סדרה, משה רבינו זאגט צום אייבערשטן, כי כבד פה וכבד לשון אנכי, איך קען נישט רעדן, גיין צו פרעה, כי כבד פה וכבד לשון אנכי. זאגט דער ר"ן א פארוואס האט דער אייבישטער נישט אויסגעהיילט טאקע די כבד פה? פארוואס האט דער רבונו של עולם נישט אויסגעהיילט משה רבינו פון די פון די כבד פה? זאגט ער ווייל אזוי וועט א מענטש טראכטן, ווייסט פארוואס משה רבינו איז געווען מנהיגם של ישראל? מושיעם ומנהיגם של ישראל, ער האט ארויסגענומען פון מצרים, ווייסט פארוואס? ווייסט פארוואס ער איז געווען מנהיג ישראל? ווייל ער האט געהאט א גוטע מויל, א פה מפיק מרגליות. האט מען געמאכט ער איז געווען א כבד פה וכבד לשון, און דו זעסט ער איז געווען מנהיג ישראל. ווייל וועמען דער אייבערשטער וויל, ער איז מנהיג ישראל. נישט ווייל ער, דא אסאך מאל זאגט איינער, א חברה מאן דערפאר איז ער מצליח. יא.

דאס איז אויף יעדן ריר ווי דער חפץ חיים זאגט שטייט די וואך דער באשעפער זאגט פאר משה רבינו לייג אריין די האנט בתוך חיקו בתוך חיקו ער נעמט ארויס די האנט והנה ויוציאה והנה ידו מצורעת כשלג מצורעת קרעציג שפעטער זאגט דער אייבערשטער צו אים השב ידך אל חיקך לייג נאכאמאל צוריק אל חיקך ויוציאה ער נעמט עס ארויס, והנה ויוציאה מחיקו והנה שבה כבשרו, עס איז געווארן געזונט און שטארק, געווארן געזונט, פרעגט דער חפץ חיים, וואס איז, דער רבונו של עולם האט נישט געקענט אויסהיילן צוריק די האנט ווען עס איז געווען אינדרויסן? פארוואס האט געדארפט זיין ער זאל נאכאמאל אריינלייגן אל חיקו און דארטן איז עס געווארן געזונט? די ערשטע מאל ער האט אריינגעלייגט אל חיקו איז געווארן מצורעת, די צווייטע מאל זאגט אים די אייבישטער לייג עס אריין נאכאמאל, השב ידך אל חיקך, און דעמאלטס איז געווארן והנה שבה כבשרו איז געווארן געזונט, די רבונו של עולם האט נישט געקענט מאכן זאל ווערן געזונט אינדרויסן? פארוואס האט ער געדארפט מאכן זאל השב ידך? נאר די חפץ חיים די רבונו של עולם האט געוואלט באווייזן, אזוי איז קענסט דאך מיינען ווייל ער האט עס אריינגעלייגט אל חיקו וועגן דעם איז עס געווארן מצורעת, וועגן דעם איז עס געווארן. נישט די חיק מאכט די צרעת, ווייל דו זעסט אז צוריק, צוריק אל חיקו, איז די זעלבע חיקו מאכט געזונט. און ממילא איז קענסטו זעסט אז נישט די חיקו מאכט דעם צרעת, ווייל דו זעסט דאך די זעלבע חיקו מאכט געזונט. אויף אונזער שפראך צו וויסן אז אז אלסדינג איז נאר על פי השם יבוא און ועל פי השם ילך. וואס נאך האט די אייבישטער געזאגט צו משה רבינו? מה זה בידך? ויאמר מטה. האט דער אייבערשטער געזאגט השליכהו ארצה, ויהי לנחש, ס'איז געווארן א נחש, שפעטער זאגט אים דער הייליגער באשעפער שלח ידך ואחוז בזנבו, ער האט עס אנגעכאפט, ויהי למטה אלוקים בכפו, ס'איז געווארן א מטה אלוקים, דער מטה אין די טייטש איז א משענת, ער האלט זיך אן אויף יענעם, ער וועט מיר העלפן, ער איז מיין בעסטער חבר, ער איז מיין מטה, מיין שטעקן, איך האלט זיך אן אויף אים, ער וועט מיר העלפן,

אזוי איז ווייטער אין די פרשה, דער רבונו של עולם זאגט פאר משה רבינו, אז ונתתי, אז ער זאל זאגן פאר אידישע קינדער, ער גייט זיי ארויסנעמען פון מצרים, און דעמאלטס ונתתי את חן העם הזה בעיני מצרים, והיה כי תלכון ווען ענק וועלן ארויסגיין פון מצרים לא תלכו ריקם, ענק וועלן נישט ארויסגיין ליידיג, נאר וואס דען, ושאלה אשה משכנתה ומגרת ביתה, כלי כסף וכלי זהב. איך פארשטיי נישט. און עס הייסט פלוצלינג קריגן זיי אזא חן בעיני מצרים אז זיי בארגן איינער פון צווייטן כלי כסף וכלי זהב ושמלות במשך פון צוויי הונדערט יאר, צוויי הונדערט צען יאר זיי האבן זיי פיינט, הונדערטע יארן זיי האבן אפאר הונדערט יאר וואס די מצרים האבן זיי פיינט ויקוצו מפני בני ישראל זאגט רשי זיי זענען געווען כקוצים בעיניהם זיי האבן פיינט אידישע קינדער וויאזוי פלוצלינג האבן זיי געקריגן א חן? וויאזוי האבן זיי פלוצלינג געקריגן א חן? א' און ביותר נאך וואס זיי האבן געקריגן אין די לעצטע יאר נײַן מכות, ווען איז געווען ונתתי את חן העם בעיני מצרים? ס'איז געווען ביי מכות בכורות. יא? דאס הייסט נאך נײַן מכות וואס זיי האבן געקריגן, וואס דאס האט נאר געדארפט מער מגביר זיין די שנאה, אז וועגן ענק ליידן אונז אזעלכע מכות, האט עס נאר געדארפט מער מגביר זיין די שנאה, און פונקט פארקערט ס'ווערט נאך א חן. און בכלל פרעגט ער פארוואס איז געווען אזא מצב, דער אייבערשטער זאגט אז זיי זאלן גיין בארגן די מצרים זאלן געבן, אויב די אידן זענען דעמאלטס געווען שליט ביי מכות בכורות יא? זענען דאך שוין געווען שליט, אז זיי זענען שוין שליט איז פארוואס זאל נישט זיין א מצב וואס די איד זאל קענען גיין אליין נעמען, זאלן מען דארף נישט גיין בארגן, מען דארף גיין בארגן? פארשטייט אלע וויאזוי איז געווארן פלוצלינג א חן? פלוצלינג א חן נאך אפאר הונדערט יאר א שנאה? און פארוואס האט דער אייבערשטער געמאכט אז מען זאל דארפן גיין בארגן מיט א חן אז יד ישראל על העליונה אז ס'איז געווען מכת בכורות יציאת מצרים און שוין די אידן קענט נעמען אליין? זאגט ער דאס האט דער רבונו של עולם געוואלט באווייזן פאר אידישע קינדער. ס'איז געווען אפאר הונדערט יאר א שנאה? יעצט פלוצלינג א חן וואס איז? ווייל די שונא האט נישט פיינט אליין, ווען ס'איז געווען א שנאה זאגט דוד המלך אין תהילים קה הפך לבם לשנוא עמו להתנכל בעבדיו, די אייבערשטער האט איבערגעדרייט זייער הארץ זאלן פיינט האבן, ס'איז נישט געווארן אליין די שנאה, הפך לבם די אייבערשטער האט עס געמאכט, און יעצט ווען ס'איז געקומען די צייט איז פלוצלינג ונתתי את חן העם הזה בעיני מצרים ווערן זיי א חן. דערפאר האט דער רבושע נישט געמאכט זאלן נעמען אליין, ווייל דער רבושע האט געוואלט באווייזן, אז ווען ס'ווערט א שנאה צו ס'איז דא א חן, דאס איז אלץ איך מאך דאס אלצדינג, ווי ס'שטייט אין חזל, חזל זאגן כשרצית ווען דער אייבערשטער האט געוואלט נתת בלבם לאהוב וכשרצית נתת בלבם לשנוא, דאס איז אלץ וואס דער אייבערשטער גיבט אריין אין הארץ, וואס איז געווען ביז יעצט די שנאה, ס'איז געווען פונעם אייבערשטן, וואס איז געווען יעצט דער חן, דאס איז דער אייבערשטער, כדי דאס אריינצולייגן אין קאפ דערפאר האט דער אייבערשטער נישט געמאכט זאלן נעמען אליין נאר זאלן בארגן זאל זיין א חן אז מען זאל אריינלייגן אין קאפ אז אלצדינג נאר פון דעם בורא כל עולמים אליין אה בורא כל עולמים אליין ווייס איך שוין דעם אדרעס דארף איך לויפן נאר צום אייבערשטן ווי ער טייטשט רבי איצעלע וואלאזשינער אין זיין ספר פה קדוש טייטשט ער די וואכעדיגע סדרה שטייט אין פסוק ויהי בימים הרבים ההם וימת מלך מצרים ויאנחו בני ישראל מן העבודה ויזעקו ותעל שועתם אל האלקים מן העבודה. זאגט ער א פלא פון א זאך וואס קוק אריין אין די פסוקים ביז יעצט שטייט נישט האבן געדאווענט בכלל. ביז דא צו פאר רביעי שטייט נישט האבן געדאווענט, נישט געשריגן, פלוצלינג וימת מלך מצרים ויאנחו בני ישראל מן העבודה ויזעקו. האט אנגעהויבן צו שרייען ותעל שועתם אל האלקים מן העבודה וירא אלקים את בני ישראל וידע אלקים און דאס האט און גלייך האט דער אייבערשטער געשיקט משה רבינו כי ידעתי את מכאוביו הנה צעקת בני ישראל באה אלי זאגט רבי איצעלע וואלאזשינער אזוי כל זמן מלך מצרים האט געלעבט האבן זיי געזאגט אוי דאס איז דער רשע מרושע נאר ער זאל שטארבן נאר ער זאל שטארבן ווייל ער פייניגט דא דער מלך מצרים פייניגט. איינמאל ס'איז געווארן וימת מלך מצרים, און זיי האבן געזען די עבודה, די שעבוד איז ממשיך, נישט נאר ממשיך, ס'איז געווארן נאך ערגער, אוי, דעמאלטס האבן זיי געוואוסט שרייען נאר צום אייבערשטן, ס'איז נישט דער און נישט יענער, ס'איז נאר דער אייבערשטער ויזעקו, ממילא גלייך האט זיך אנגעהויבן די גאולה, ווען ער ווייסט צו געבן א געשריי צום אייבערשטן, נאר דו אליין, דעמאלטס האט זיך אנגעהויבן די גאולה, דעמאלטס איז גלייך ווען דער אייבערשטער האט געזאגט צו משה רבינו הנה שמעתי את צעקת בני ישראל, ני אתא היית צריך לויפט ער גלייך צום אייבערשטן, ללמד בתורה דחניצרי. ללמד לכל הדורות, ער מיינט ער איז מיין שונא? ער איז מיין שלאנג? זאגט דער אייבערשטער די שלאנג איז געווארן א מטה, ער איז מיין העלפער ער איז מיין גוטער פריינט, ער איז געווארן א נחש, אזוי איז ברצות השם דער נחש ווערט א מטה ונתתי את חן העם הזה בעיני מצרים, ממילא לעב נאר מיטן אייבערשטן. נאר מיטן אייבערשטן, ווי מען טייטשט די וואך רשי זאגט וירא שני אנשים עברים ניצים, צוויי אידן קריגן זיך ויאמר לרשע למה תכה רעך, וואס זאגט רשי ווער איז געווען די שני אנשים עברים ניצים, זאגט רשי דאס איז דתן ואבירם, לשון רשי הקדוש, דתן ואבירם הם שהותירו מן המן, זיי האבן איבערגעלאזט פון די מאן די יונגאטשעס, פרעגט ער איך פארשטיי נישט פארוואס זאגט די אייבערשטער פארוואס זאגט רשי די שהותירו מן המן, זיי האבן געהאט שווערערע עבירות? זיי האבן אנגעמאכט ביי עדת קורח די גאנצע מחלוקת איז נישט ערגער? פארוואס זאגט רשי נאר הם שהותירו מן המן? פארוואס זאגט נישט רשי הם וואס האבן זיך געקריגט ביי עדת קורח? זאגט ער, דו ווייסט די טייטש? רשי וויל זאגן איין טייטש, שני אנשים עברים ניצים, זעסט צוויי מענטשן קריגן זיך, יא? דו ווייסט ווער דאס איז? נאר הם שהותירו מן המן. משה רבינו האט אנגעזאגט נישט איבערלאזן אויף מארגן, האבן אמונה, ניין זיי גלייבן נישט, זיי גייען איבערלאזן אויף מארגן. דער וואס האט נישט קיין אמונה און נאר מיט אים קען מען זיך קריגן און נאר אזעלכע צוויי קענען זיך קריגן האט מען געעפנט א געשעפט קעגן אים, ער האט מורא ער וועט מען צונעמען, ער האט מורא ער איז אים מקנא, ער האט מורא, די צוויי קריגן זיך דאס איז נאר הם שהותירו מן המן, נאר צוויי חברה וואס לאזן איבער פון מאן, נאר ביי אזעלכע חברה פאסט ווייל דער וואס גלייבט נישט אז די פרנסה מן השמים ער דאגה'ט אויף דאגת מחר, קריגט ער זיך און שלאגט זיך מיט אנדערע ווייל ס'זעט אים אויס אז יענער גייט אים צונעמען. זעט אים אויס אַז יענער גײט אים צונעמען. דער ניצים דאָס איז דער זעלבער שורש פֿון הותירו מן המן. הם שהותירו מן המן. דער ניצים דאָס איז דער זעלבער שורש דער װאָס לאָזט איבער פֿונעם מן. משה רבֿינו זאָגט איש אל יותר ממני עד בוקר לאָזטס נישט איבער. דער אייבערשטער װעט געבן מאָרגן. ניין, ער האָט מורא, ער האָט נישט קײן אמונה. דאָס נאָר אַזעלכע חבֿרה קריגן זיך. װער ס'האָט אמונה, װײסט אַלץ איז פֿון דעם אייבערשטן. און ממילא אַזאַ אײנער איז רואיק אויף די װעלט, רואיק אויף יענע װעלט, ער איז פֿרײלעך און ליכטיק און לעבעדיק און ליסטיק. אה? אין יעדן מצב. ווי די בעל הטורים זאגט די וואך, ווייסן אלע, ואלה שמות בני ישראל, וואס זאגט די בעל התירם? ואלה ראשי תיבות, ואדם אשר לומד הסדר, שמות ראשי תיבות, שניים מקרא ואחד תרגום. בני ישראל, בני ראשי תיבות בקול נעים ישיר, ישראל ראשי תיבות, יחיה שנים רבות ארוכים לעולם. יא, רבותי, יחיה שנים רבות ארוכים לעולם. ווי חזון איש פלעגט זאגן, איינער וואס איז נישט מעביר סדרה, איינער וואס איז נישט מעביר סדרה איז א קליינע אפיקורס'ל. פארוואס? ווייל אז ס'וועט קומען עפעס א באבא וואס מ'ווייסט אז אלע הבטחות ווערט מקוים, און ער זאגט דיר צו אריכות ימים, א. וואלסטו געפאלגט, הא? און דא אז די תורה זאגט, די גמרא זאגט דיר צו המשלים פרשיותיו עם הציבור משלימין לו ימיו ושנותיו, און עס גייט אריבער שניים מקרא ואחד תרגום משלימין לו ימיו, דא, דא מאכסטו עס נישט, דא האסטו א הבטחה פון די גמרא, המשלים בקול נעים ישיר, יחיה שנים רבות ארוכים לעולם, ס'א גמרא אין ברכות, כל המשלים פרשיותיו עם הציבור משלימין לו ימיו ושנותיו. ביסט א מערקט דא א איד פון הונדערט און פיר יאר, האט ער געזאגט ער ווייסט נאר איין זכות, אז עס איז נישט געווען אזא זאך ביי אים אז נישט מעביר סדרה זיין, נו נו. איז דא הבטחה יחיה שנים רבות ארוכים לעולם אבער אין די שמועס וואס אונז מינטשן מיר יעצט זאגט מען בדרך רמז שניי מקרא ואחד תרגום ס'איז דא צוויי מקראות ביי מענטשן אמאל פאסירט גוטס און אמאל פאסירט זאכן וואס ס'זעהט אים נישט אויס אזוי גוט אבער ואחד תרגום טאמער ווייסטו מתרגם צו זיין ס'פון דעם אחד יחיד ומיוחד איז עס זיכער גוט ווארט צו אביסל וועסטו זעהן ווי פון דא קומט ארויס גוטס. ממילא בקול נעים ישיר, האט אים שטענדיג געזעהן, שטענדיג איז ער, זינגט ער זיסע, א זיסע שירה, אזא איינער איז זיכער יחיה שנים רבות ארוכים לעולם. איר פארשטייט, שניי מקרא, ס'איז דא צוויי, אמאל א מקרא לטובה, גוטע זאכן, אסאך מאל זעט עס אויס פארקערט, זעט עס אויס פארקערט פון טובה. אבער די אמת איז אחד תרגום די תוכן פון ביידע איז איינס און פונעם אחד יחיד ומיוחד און אלץ איז לטובה ואחד תרגום די תרגום פון אלע ביידע איז איינס און ביידע איז לטובה אמאל זעט מען גלייך די טובה און אמאל דארף מען ווארטן אביסעלע אבער מען דארף געדענקען אז אחד תרגום אז די תרגום פון ביידע מען איז לטובה שניי מקרא וואס עס זעט דיר אויס אזוי און עס זעט דיר אויס אזוי אחד תרגום די תרגום איז איינס אז ביידע איז לטובה איז זאגט די בעל הטורים ואדם אשר לומד הסדר שניי מקרא ואחד תרגום אין יעדן מיקרא און מיקרא ווייסט ער דעם אחד תרגום? ער ווייסט אז איינס, אז ביידע לטובה, ווייל ס'איז ביידע פון דער איינציגער באשעפער, און אז דער אייבערשטער האט עס געמאכט איז זיכער לטובה, אמאל זעט מען עס גלייך אמאל ווארט מען, אזא איינעם ואחד תרגום וועט דאס מתרגם ביי זיך למעשה? ער וועט עס מתרגם ביי זיך דעם אחד, איז בקול נעים ישיר האט א זיס לעבן די שירת החיים פון אזא אידן, ס'קומט אלס אין אחד דורך דעם יחיד און יחיה שנים רבות ארוכים לעולם. דא א שינאווער רבי אין בארא פארק, עטליכע און ניינציג יאר אלט, השם יאריך ימיו ושנותיו, ער האט דערציילט ווען ער איז געווען א אינגל, איז נישט געווען פונקט ווי היינט א תלמוד תורה, ס'איז געווען אז מ'האט נאך געלערנט פריוואט, יעדער מלמד, ער האט געלערנט ווען ער איז געווען א אינגל פאר עטליכע אכציג יאר צוריק, מ'האט געלערנט פריוואט, האבן געלערנט מיט קבוצות קינדער, און ווען ס'איז געווארן גרויס איז געווען א בית מדרש וואס דארט ביי די פופצן יאר איז מען אריין געגאנגען אין בית מדרש, דערציילט ער אזוי די שינאווער רבי אז דער מלמד האט זיך געדרייט מיט א קאנטשיק, ווען מ'ווייסט וואס א קאנטשיק א פאסיק, א קאנטשיק צו שלאגן דער וואס דער וואס האט נישט געלערנט דער וואס האט נישט געקאנט נישט געיכולט האט ער מכבד געווען מיט אפאר פעטש, שוין דער זאגט דער קאנטשיק האט געהאט לעדערנע קניפן, אויף זיך, ווייל די קינדער זאלן נישט זיין בבחינת שוטה שאינו מרגיש, זאלן גוט פילן די קלעפ, איז דארט געווען אפילו לעדערנע קניפן, שוין. בקיצור האט דערציילט די שינאווער רבי אז אמאל דער מלמד האט זיך געדרייט אזוי מיטן קאנטשיק, ס'איז געווען פרשת ויחי, און די עולם האט געדענקט דארטן די פסוקים, ס'איז שווערע פסוקים דארטן, חכלילי עינים מיין ולבן שנים מחלב, ער דרייט זיך מיטן קאנטשיק און פרעגט עפעס א אינגל, די שינאווער רבי'ס כיתה איז דאס געווען, אין זיין כיתה, און ער פרעגט דעם אינגל, וואס איז טייטש גאט גדיד יגדני? איך קען דא אויך פרעגן דעם עולם וואס איז טייטש, ווער ס'האט נישט געלערנט רש"י ווייסט נישט קיין פשט. בקיצור, ער פרעגט וואס איז גד גדוד יגודנו און דער אינגל האט געכאפט א פחד פון דעם קאנטשיק, ער ווייסט נישט וואס טייטש גד גדוד יגודנו. ער זעט דעם קאנטשיק, ער האט געכאפט א פחד. איז דער קינד האט אריינגעזאגט אויף אים, גאט גדיד יגדני, וואס גאט גיט איז גוט. וואס גאט גיט איז גוט. ער זאגט דער שינאווער רבי אז דער מלמד האט געכאפט עפעס אזא ער איז אריינגעלאפן גלייך אין בית מדרש, פוי מיין א תלמיד זאל זאגן אזא ווארט, וואס גאט גיט איז גוט, וואס גאט גיט וואס גאט גיט איז גוט, פוי מיין תלמיד זאגן אזא זאך, וואס גאט גיט איז גוט, שוין, ער איז געווארן אויסער זיך, ער האט אים שוין נישט געשלאגן מיטן קאנטשיק. אזוי דערציילט ער א מעשה, במה דברים אמורים. ער זאגט א, ס'איז דא אזא זאך, דער רבינו יונה זאגט, כי חמת אדם תודך שארית חימות תחגור, זאגט דער רבינו יונה אין ראשונים כמלאכים א מורא'דיגע ווארט, אז אפילו ווען ס'איז א חימה אויף א מענטשן לא עלינו, חימה איז כעס, השם ישמרינו, צרות צרורות, תודך, אויב דער מענטש דאנקט אים וואס די גאט גיט איז גוט, איז שארית חימות, וואס ס'בלייבט פון די חימות תחגור, ס'גייט נישט, מער וועט ער נישט כאפן קיין קלעפ. שארית חימות וואס ס'בלייבט פון די חימות דארף כאפן נאך קלעפ תחגור, ער וועט נישט כאפן. ער זאגט אז דער קינד האט געכאפט כאפ דארף כאפן מיטן קאנטשיק אוי האט ער געדארפט כאפן אבער אז ער האט געשריגן וואס גאט גיט איז גוט האט שוין נישט געקענט קומען קיין קאנטשיק אויף אים ס'האט שוין אויף אים נישט געקענט קומען קיין קאנטשיק פארוואס האט ער געשריגן וואס גאט גיט איז גוט איך מיין דא עפעס א נקודה א מענטש ווען ער איז פארקלעמט. ער העט זאגן, איך וועל זיך איינ'חזר'ן, וואס די אייבישטער האט עס געמאכט, ס'איז נאר די אייבישטער, און אז די אייבישטער האט געמאכט איז זיכער גוט, אבער די הארץ איז נישט, ס'איז נישט דערביי, ער האט זאגט עס נאר מיטן מויל, איך האב געזאגט, דער אינגל האט עס אויך נישט געזאגט, ער האט אויך נישט געוואוסט וואס ער רעדט, ער האט אריינגעשאסן א פשט, ער האט מורא געהאט פון קאנטשיק, ער האט נישט אויסגעזען, דו ביסט דעמאלטס פונקט ווי דער קינד, אבער דו זעסט דער קינד האט אנגעהאלטן, אפגעהאלטן דעם קאנטשיק, דער קאנטשיק האט שוין אים נישט געשלאגן, יא? איז די זעלבע זאך ווען דו וועסט זאגן פונקט ווי דו וועסט זאגן, דו וועסט זאגן אזעלכע ווערטער וועט עס אפהאלטן דעם קאנטשיק. נישט זאגן וואס גאט גיט איז גוט, עס וויסן וואס גד גדוד יגודנו, וואס גאט גיט איז גוט, און דאס זיך איינ'חזר'ן ס'איז אלץ נאר פונעם אייבערשטן, ס'איז נישט דער און נישט יענער, ס'איז אלץ נאר דער אייבערשטער, און וואס גאט גיט איז גוט. זיך איינ'חזר'ן, לעבן מיט דעם. ס'איז געווען א איד, האט געהייסן ר' משה יצחק פיש, אין חוץ לארץ. דער ר' משה יצחק פלעגט זיך ארומדרייען,

דער מענטש ווען ער הערט שמייכלען דארף זיין א ער האט געטראפן סאטמאר רב אמאל האט אים געזאגט גיב מיר א שמייכל האט סאטמאר רב זיך געגעבן א שטארקן צולאך האט זיך געגעבן א שטארקן צולאך און האט אים געזאגט אז שמא גרים ער האט געהייסן משה יצחק יצחק הייסט דאך א שמייכל צחוק און די וואך וואס איז משה פארוואס הייסט משה כי מן המים משיתיהו האט ער ארויסגעצויגן און משה יצחק ער ציט ארויס א שמייכל האט סאטמאר רב אים געזאגט משה יצחק ער ציט ארויס א שמייכל ער ציט ארויס א שמייכל. פארוואס האט ער געפלעגט ארויסציען א שמייכל? ווייל ער האט געהאט די ר' משה יצחק א מורא'דיגע מעשה ביי ר' שייעלע. ער האט געזאגט זיין טאכטער האט געהאלטן עד שערי מות לא עלינו. זי איז געווען חרוב קראנק. עד שערי מות. ער איז אריינגעלאפן צו ר' שייעלע און האט געוויינט. האט ר' שייעלע געזאגט אזוי האט ער דערציילט ר' שייעלע האט אים געזאגט געב מיר א שמייכל. רבי וואס א שמייכל? וואס א שמייכל? זי האלט דארטן עד שערי מות לא עלינו. דו האסט פארשטאנען וואס איך האב דיר געזאגט? האט ר' שייעלע אים געזאגט געב מיר א שמייכל. האט ער געגעבן א שטארקע שמייכל, דער רבי האט געהייסן, יעצט פאר אהיים, האט ער אים געזאגט, יעצט פאר אהיים, ער איז אהיים געפארן, זי איז געווען געזונט. און זייט דעמאלטס האט זיך דער ר' משה יצחק דאס מקבל געווען, זייט דעמאלטס האט ער זיך מקבל געווען, ווייל ער האט געזען ווי א שמייכל האט געזונט געמאכט, זיך מקבל געווען צו בעטן מענטשן געב מיר א שמייכל, האט מען געטייטשט דאס טייטש טוב מלבין שיניו של חברו יותר ממשקהו חלב, די גמרא זאגט דאך אז אין בבא קמא אין ז' זאגט די גמרא אז חלב איז א רפואה, די גמרא דארט נ מ. מיט די חלב, חלב איז א רפואה, חלב עזים דארטן די גמרא, חלב איז א רפואה, איז דער טוב מלבין שיניו ווייזט דאך א שמייכל, עס ארויסנעמען פון יענעם א שמייכל איז ברענגען א גרעסערע רפואה פון די חלב, ס'איז א גרעסערע רפואה, טוב מלבין שיניו, געבן געבן געבן א שמייכל, במה דברים אמורים פרשת השבוע, אלע ווייסן אז די גזירת ברית בין הבתרים איז געווען וויפיל צייט? פֿיר הונדערט יאר, פארוואס איז געווען נאר צוויי הונדערט צען יאר? א תשובה ווען איין תירוץ קושי השעבוד ס'איז דא נאך א תירוץ א פארוואס איז געווען פארוואס איז געווען ס'דאך געווען א גזירה פֿיר הונדערט יאר פארוואס איז געווען צוויי הונדערט צען יאר איז דאך די פשוטע פשט וואס מ'נעמט אן ווייל ס'האט זיך אנגעהויבן פון לידת יצחק פון לידת יצחק אז ס'דארף זיין א גזירה פֿיר הונדערט יאר שעבוד אבער לידת יצחק ס'ווערט געבוירן א שמייכל איז עפעס אוועקגענומען קושי השעבוד טוב מלבין שיניו של חברו יותר ממשקהו חלב א שמייכל. ווי האט ער געזאגט יותר ממשקהו חלב, חלב איז נישט שטענדיג קען מען, מיט פליישיג קען מען נישט, א שמייכל קען מען שטענדיג געבן. די חלב, די רפואה פון חלב, די גמרא זאגט אין בבא קמא אין ז' אז עס איז א רפואה, די רפואה קען מען נישט שטענדיג, און מיט פליישיג קען מען נישט, אבער די רפואה פון שמייכל פֿיר און צוואַנציק שעה א מעת. פֿיר און צוואַנציק שעה א מעת לעת, על כל פנים, און ווען מיר שמועסן נאר, אין יעדן מצב שנים מקרא ואחד תרגום, נעמט צו בקול נעים ישיר און מיט א שמייכל, ווען ער ווייסט אחד תרגום, ער גלייבט אז אלצדינג, און ער זאגט עס פונקט ווי גד גדוד יגודנו, ער איז מתרגם. דא אסאך וואס זאגן אין תרגום אונקלוס און זיי קענען קוים זאגן ארויס דארטן א ווארט. און פארשטייט דער ואיכא תרגום קאמר ער זאגט ארויס דעם גד גדוד יגודנו וואס גאט גיט איז גוט. אבער די זיי זיי האבן קוים נועם יאשר ער צאפט אלס דעם קאנטשיק. וויסן אין יעדן מצב האבן נישט קיין השגות ר' שלמה קלוגער זאגט יענע וואך יענע וואך פאר צוויי וואכנדיג ס'איז א מורא'דיגע פשט אז יעקב אבינו פון ווען ער האט זיך געטראפן מיט יוסף? ס'איז א אינטערעסאנטע זאך, האט ער אנגעהויבן צו רעדן פון שטארבן. ער האט זיך נאר געטראפן מיט יוסף, וואס האט ער געזאגט פאר יוסף? אמותה הפעם, אחרי ראותי את פניך, שפעטער ויקרבו ימי ישראל למות. זאגט רבי שלמה קלוגער א דבר נורא, יעקב אבינו האט געדארפט לעבן הונדערט דרייסיג יאר, נישט מער. נאר ווען ער איז אנגעקומען קיין מצרים, איז די השפלה וואס א טאטע דארף אנקומען צו א זון זאל אים זיין דער מפרנס, די השפלה וועגן דעם האט ער געלעבט נאך זיבעצן יאר. אפילו יוסף הצדיק האט אים געגעבן די גרעסטע כבוד, אבער א טאטע דארף אנקומען צו א זון, דאס איז נישט קיין כבוד, דאס איז א השפלה, וועגן דעם האט ער געלעבט נאך זיבעצן יאר. מיינט צו זאגן א מענטש גייט אריבער א צער און ער ווייסט נישט, ער פארדינט דא לעבן, נישט ער פארדינט דא געלט, לעבן פארדינסטו דא. מענטש ווייסט נישט וואס דא גייט פאר, וואס טוט זיך דא אונטער די זאך. יעדע צער ועגמת נפש וואס ער גייט אריבער. דערציילט ר' שייעלע קארעסטירער, ווען ער איז געווען דארטן, ווען ער איז געווען די לעצטע יאר ביים צאנזער רב, ער איז דאך אוועק ג' אייר, און כ"ה ניסן איז ער נאך געווען אין צאנז, און ווען ער איז געפארן דארטן, האט מען אים געזאגט ער זאל נישט פארן מיט די באן, ער זאל פארן מיט א ספעישל אזא, וויאזוי זאגט מען, זיי רופן דארטן א. יא, א ספעישל איז דאס, ס'איז נישט רעביש, נישטא קיין געלט, ס'איז געווען אסאך געלט פאר אידן'ס וועגן, פאר זיך נישטא קיין געלט, נישטא קיין געלט. ער איז אנגעקומען דארטן, ס'איז געווען דארטן א שטופעניש, א פראוועכץ, א גרויסע פראוועכץ איז געווען דארטן, א גרויסע פראוועכץ, און איינער האט אים געגעבן א טריט אויף די פיס, ס'איז געווען א אנטצינדונג, בקיצור צוריק צו וועגס ס'איז געווען יסורים נוראים האט מען געזאגט רבי! א ספעישל! ניין ס'איז נישטא קיין געלט! נישטא קיין געלט! שוין. ער איז אנגעקומען אהיים, ס'איז געווען יסורים נוראים, געוואלט ברענגען א דאקטאר, מ'האט געוואלט ברענגען א דאקטאר, האט ר' שייעלע קארעסטירער געזאגט אז ס'איז א שאד די דאקטאר ווייל ער גייט שוין. ער גייט אוועק, ער איז אוועק אפאר טעג שפעטער ג' אייר איז ער אוועק. און ער האט געזאגט אזוי, ער זאגט ער גייט שוין וואס איז, ביי די פראוו, ס'איז געווען א שטארקע פראוועכץ אין צאנז, א גרויסע פראוועכץ, איז געווען דארטן לא עליני עין הרע. און וועגן דעם גייט ער. יעצט הערט גוט וואס ער האט געזאגט. זאגט פאר א יאר איז אויך געווען א פראוועכץ איז אויך געווען עין הרע. אבער יענע יאר איז אויף צוריק צו וועג געווען עגמת נפש, מ'האט אפגעשטעלט די גבאים דארטן אויפן וועג, זיי האבן געהאט פאלשע פעסער, מ'האט זיי איינגעזעצט, ס'איז געווען דארטן עגמת נפש אויפן וועג. פאר א יאר די עגמת נפש האט מבטל געווען די עין הרע. אבער די יאר איז געגאנגען אלץ גלאט, איז דא א עין הרע, ער לאזט אפ די וועלט. פארשטייט, א מענטש גייט אריבער א צרה און ער ווייסט נישט וואס דא גייט פאר, דו דרייסט זיך נישט בקול נעים ישיר, שנים מקרא ואחד תרגום, ווי האט ער געזאגט די קאברינער, אז א טוב, יעדע זאך איז די רבונו של עולם מיט די גוטע דרכו של טוב להיטיב, אסאך מאל זעסטו עס נישט, איז דאס בנסתר, אז ס'איז טוב בנסתר איז דאס אסאך מער ווי בנגלה. ווען מען נעמט א ברכה פון א צדיק נגלה צו פון א למדו'ווניק א נסתר, מען זוכט דאך די נסתרים, יא? זאגט ער א טוב וואס איז נסתר איז אסאך מער מער, דו פארדינסט דיר די לעבן, נו, אבער עגמת נפש פארדינט א לעבן, ווי רבי שלמה קלוגער זאגט, מען פארדינט א לעבן פארדינסטו, די טוב איז אסאך מער ווען ס'איז בנסתר, נו. יא. און די מעשה איז, א מענטש איז דאך נישט אזוי, ווי ס'איז איינער אריינגעגאנגען צו א סטייפעלער, צום סטייפעלער האט ער געזאגט ער האט שוין נישט קיין טעם אין לעבן, ער האט געהאט חובות מיט דאס, ער האט נישט קיין טעם אין לעבן. ער האט נישט קיין טעם אין לעבן. האט די סטייפעלער געזאגט, איך פארשטיי אזוי, אז דו ביסטו זיכער אז דו דארפסט לעבן. דו ביסט זיכער אז דו דארפסט לעבן, נאר דו האסט נישט קיין טעם אין לעבן. אפשר לעבסטו נאר בזכות דעם מרירות? דאס פאלט דיר גארנישט איין. אפשר די גאנצע לעבן האט זיך געענדיגט און לעבסט נאר בזכות דעם מרירות, בזכות דעם צער, דאס איז וואס למשל אזא שטייגער וואס רבי שלמה קלוגער זאגט דא, יא? אז ס'האט זיך געענדיגט זיינע יארן, ער האט נאר געלעבט פשוט וועגן דעם צער. א מענטש גייט אריבער אמאל עגמת נפש און ער ווייסט נישט וואס ער לעבט אויף פון דעם. גאט געדענקט דיר געדענקט אין יעדן זאך אין יעדן הינזיכט, ווען א מענטש מוטשעט זיך, אזוי ווי מ'האט געליינט דעם שבת, יעקב אבינו זאגט צו יוסף הצדיק, ועתה שני בניך הנולדים לך בארץ מצרים עד באי אליך מצרימה לי הם אפרים ומנשה כראובן ושמעון יהיו לי וואס האט שפעטער געזאגט יעקב אבינו אבער ומולדתך אשר הולדת אחריהם די וואס דו גייסט יעצט האבן נאך קינדער חוץ אפרים ומנשה זיי זענען שוין נישט פון די שבטי קה זיי זענען שוין על שם אחיהם יקראו בנחלתם די קומענדיגע קינדער וואס דו גייסט האבן איז שוין נישט קיין שבטי קה נאר על שם אחיהם יקראו בנחלתם זאגט ער ווייסט פארוואס? און אפרים און מנשה האבן געבוירן געווארן ביי און געוואקסן ביי א טאטע וואס האט זיך געמוטשעט א בעל יסורים, דערפאר גייען זיי אריינגיין צו שבטי קה, די קומענדיגע קינדער, שוין ביסט שוין געווען מיטן טאטן מיט די גאנצע משפחה, ביסט שוין געווען צוזאמען מיט די משפחה, זיי קענען נישט אריינגיין קיין שבטי קה. פארוואס? ביטע ווייל שבטי קה זענען געבוירן געווארן ביי יעקב אבינו ווען ער האט זיך געמוטשעט, ס'איז אריבער צרות לבן, צרות עשיו, צרות דינה, ווען בנימין איז געבוירן געווארן רחל אמנו אוועק, אלץ זיי האבן זיך געמוטשעט, דאס איז געווען די שבטי קה, אזוי נתבסס געווארן די אומה הישראלית שבטי קה, איז אפרים און מנשה. וואס זיי זענען געבוירן געווארן ביי א טאטן וואס האט זיך געמוטשעט ווייל ער איז נאך נישט געווען מיט די משפחה, אפילו שוין געווען גרויס שליט על מצרים, אבער ווייט פון די משפחה, ווייט פון טאטע און מאמע, ווייט פון ברודער און שוועסטער, ס'איז א געמוטשעטע לעבן, און ביז געווען ווייט, איז כראובן ושמעון יהיו לי, ומולדתך אשר הולדת אחריהם?

אלס פאר'ס א יאר. וואס איז געווען? זי האט געווארט דריי חדשים, יא? די גמרא זאגט אין סוטה יוד בית, זי האט אריינגעווארפן, יוכבד האט אריינגעלייגט משה רבינו אין טייך, גלייך נאכדעם האבן די איצטגניני פרעה געזאגט פאר משה רבינו, פאר פרעה, גענוג! דאס איז דאס. נולד מושיען של ישראל שוין אין יאור, איז בטל געווארן די גזירה. ס'איז געווען דאך די גאנצע צייט היאורה תשליכוהו, היום נולד מושיען של ישראל, אלע מענער אריין אין טייך, אלעמען אריין, און די רגע נאך וואס יוכבד האט אריינגעלייגט משה רבינו אין טייך אריין, האבן זיי געזאגט, דאס איז דאס, האט מען געזאגט פאר פרעה און ס'האט זיך אפגעשטעלט די גזירה, זאגט די גמרא אין סוטה יוד בית, ווי רבי יענקל קאשוליק אין ירושלים, שטעל דיך פאר, אלע אונז, ווען מען לייגט אריין דעם קינד דארטן אין טייך יא, מען הערט שפעטער ס'בטל געווארן די גזירה, אוי וואס וואלט געזאגט יעדע מאמע א שאד וואס האב איך געדארפט ווארטן ווען איך ווארט נאך א האלבע שעה ווערט בטל ווערט דאך בטל די גזירה וואס האב איך אים געדארפט אריין לייגן דארט משה רבינו ווען איך לייג אים נישט אריין איך ווארט א האלבע שעה ווערט דאך בטל די גזירה אבער וואס איז געווען די אמת נאר ווייל דו האסט אים אריין געווארפן איז בטל געווארן די גזירה אזוי קוקט אויס די גאנצע לעבן פון די מענטשן ער זאגט א שאד גיב א קוק ווען איך זאג נישט דאס וואלט עס נישט געווען מען האט נאר דיר געמיינט נו. יוכבד, אזוי וואלט זיך געקענט שטעלן אזא פרוי ווי יוכבד צו זאגן א שאד ווען איך ווארט א האלבע שעה וואלט איך נישט געדארפט אריינווארפן אין טייך, אבער וואס איז די אמת? נאר ווייל זי האט אים אריינגעווארפן אין טייך וועגן דעם בטל געווארן די גזירה, וואס זאגסטו א שאד האסט פארשפעטיגט די באס, מ'האט נאר געמיינט אז דו זאלסט פארשפעטיגן די באס, א שאד כ'האב גערעדט מיט אים, זעהסט ווייל כ'האב גערעדט מיט אים וועגן דעם איז דאס געשען, מ'האט טאקע נאר דיר דאס געמיינט. און דו האלטסט זיך דא מיטן אמונה אז די אייבערשטער האט דאס געוואלט איז ואיכה תרגז וגואל נעים ישיר. אין אלע הינזיכטן איז דאס די כלי יקר טייטשט די וואך ויקם מלך חדש על מצרים אין די פרשה אשר לא ידע את יוסף טייטשט די כלי יקר וואס טייטש אשר לא ידע את יוסף ער האט זיך נאכנישט אויסגעלערנט וואס איז געווען ביי יוסף הצדיק יוסף הצדיק די ברידערס האבן אים פארקויפט פארקויפט געפאניגט פארוואס ווייל מען האט מורא געהאט ס'זאל נישט מקוים ווערן די חלומות מען זאל זיך נישט דארפן ביקן צו אים האבן זיי פארקויפט מען זאל נישט דארפן ביקן צו אים און די פארקויפן דאס האט געמאכט מען זאל זיך ביקן צו אים. דיינע דרייעראציעס, דאס האט אים נאר גרויס געמאכט. זיי האבן אים פארקויפט, מ'האט געוואלט משפיל זיין, מ'זאל זיך נישט דארפן ביקן צו אים, יא? און נאר די פארקויפן דאס האט מקרב געווען מ'זאל זיך דארפן ביקן. טייטשט ער אשר לא ידע את יוסף, די פרעה האט זיך נישט געלערנט וואס איז געווען ביי יוסף הצדיק, אז דו וועסט קענען דרייען אים צו פאניגן, דאס וועט אים נאר גרויס מאכן. די פרעה איז אהינגעגאנגען און ער זאגט, הבה נתחכמה לו פן ירבה. די רוח הקודש אומרת כן ירבה דו וועסט זיי גרויס מאכן ווייל דו פאניגסט זיי מיט דעם שישה שישה בכרס אחד דיין פאניגעריי נאר דאס וועט אים גרויס מאכן דאס האט ער נאכנישט געכאפט און אזוי איז געווען די רוח הקודש אומרת כן ירבה וועגן דעם איז געווארן שישה שישה בכרס אחד וויאזוי טייטשט די וועלט רבות מחשבות בלב איש ועצת השם היא תקום די רבות מחשבות זיינע מחשבות אים צו פאניגן דאס וועט נאר מקרב זיין דעם עצת השם אים גרויס צו מאכן די פארקויפן דאס האט אים גרויס געמאכט. ווי דער סטייפלער זאגט אין ברכת פרץ, פרעה איז געווען משוגע, ער האט מורא היום נולד מושיען של ישראל, ער האט מורא פון משה רבינו, ער האט געזאגט אלעמען אריינווארפן אין טייך, אלעמען, ווייסט וואס ער האט פארדינט מיט דעם? איין זאך, אז זיין טאכטער האט אים געראטעוועט און ער איז געוואקסן ביי אים אין שטוב וועגן דעם, דאס האסטו פארדינט, דאס האסטו פארדינט, פון אריינווארפן אין טייך. ווייל ס'דא דער אייבערשטער אויף דער וועלט דער אייבערשטער וויל עטס זיין און יעצט ווייס מען נאר דעם אדרעס דאס איז ווערט דיר געזאגט וואן זירא וואן איינס אפס איינס השם אחד אפס זולתו ושמו אחד דעם פעלעפאן מער פון דעם גארנישט איינס אפס איינס וואן זירא וואן רבות מחשבות בלב איש עצת השם היא תקום. אזוי טייטשט די מהרל אויף די גמרא, וואס אלע געדענקען די גמרא אין שבת קי ט, ביי יוסף מוקיר שבת, וואס איז געווען דארטן, וואס דערציילט די גמרא? די גמרא דערציילט א גאנצע, די גמרא וויל דארטן די גמרא פארנומען אז ווער ס'איז מכבד דעם שבת איז די שבת באצאלט עס. און וואס דערציילט די גמרא יוסף מוקיר שבת? יוסף מוקיר שבת האט געהאט א שכן א גוי, א גרויסע עושר, און דער חוזה בכוכבים האט אים געזאגט אז דיין גאנצע געלט גייט אריבער צו יוסף מוקיר שבת. ער האט געציטערט פון דעם, מיין געלט גייט אריבערגיין צו יוסף מוקיר שבת, ער איז געגאנגען וואס צו טון פארקויפט די גאנצע פארמעגן אלצדינג און ווי האט ער עס אריינגעלייגט אין א בריליאנט. ווי האט ער אריינגעלייגט די בריליאנט? ער האט גענומען א קאפעליטש, יא, און האט עס אריינגעלייגט דא, אינעם אין קאפעליטש דא האט ער אריינגעלייגט בריליאנט, פארוואס? ווייל חלילה נישט אנקומען צו יוסף מוקיר שבת. וואס איז געווען? דערציילט די גמרא, ער איז געגאנגען לעבן דעם ים, די די א ווינט האט אריבערגעווארפן דעם קאפעליטש, און דער בריליאנט איז אראפגעפאלן, און די פיש האט עס איינגעשלינגען, עס איז געווען ערב שבת שפעט, און האט מען געזאגט ווער העט יעצט קויפן א פיש, יוסף מוקיר שבת, בקיצור ער האט געעפנט דעם פיש און האט געטראפן דעם בריליאנט. איז די גמרא נעמט ארויס פון דעם אז וואס אז איינער וואס איז מכבד דעם שבת בארגט פארן שבת און די שבת באצאלט ווייל מיט דעם איז ער געווארן א גביר פון דעם בריליאנט פרעגט דער מהרל דער מהרל דער בן יהוידע איז מער מאריך אויף דעם די גאנצע מעשה דא מיינט די גמרא איין זאך ער איז געגאנגען געקויפט א פיש ווייל ער האט זיך געוואלט מוסר נפש זיין פארן שבת און פאר דערפאר האט ער פארדינט א בריליאנט. וואס דארף די גמרא דערציילן די גאנצע מעשה פון אנהייב? אז דער שכן דער גוי האט געוואלט, דער חוזה בכוכבים האט אים געזאגט דער געלט וועט אריבערגיין צום יוסף מוקיר שבת, און ער האט פארקויפט די גאנצע פארמעגן און אריינגעלייגט אין א בריליאנט. ווי די מהרל דו ווייסט פארוואס די גמרא דערציילט איין זאך. דער שכן דער גוי איז דאך געווען אזוי מטורף און מבולבל מיין געלט גייט אריבערגיין צו אים, ער איז געגאנגען אלעס מאכן און די אלע פעולות וואס ער האט געמאכט כדי עס זאל נישט אנקומען צום מוקיר שבת דאס האט נאר מקרב געווען זאל יא אנקומען. איך האב די פעולות וואס דו האסט געמאכט אז זאל נישט אנקומען. ער האט דאך פארקויפט נאר דעם פארמעגן אז זאל נישט אנקומען. ער האט אריינגעלייגט א בריליאנט אין אין קאפעליטש נאר ווייל זאל נישט אנקומען. און דאס אלץ האט דאס יא געברענגט. רבות מחשבות בלב איש דאס און דאס האט מקרב געווען דעם עצת השם. ממילא איז נאר צום אייבערשטן חברה. נאר מיט התחזקות צום בורא כל עולמים. חזקות אין ברכות איז דא א חזל אינטערעסאנטע מדרש די מדרש דערציילט די וואך אז ואת מתכונת הלבנים אשר הם עושים תמול שלשום לא תגרעו ממנו וואס הייסט לא תגרעו ממנו אמר רבי אליעזר רבי אליעזר א מוראדיגע זאך אז די אנהייב איז דאך געווען ויעבידו מצרים את בני ישראל בפרך וואס איז געווען בפה רך וואס איז געווען מען האט געזאגט ווער כל מי שעושה לבינה נוטל שקל, א לבינה א שקל, אזוי זאגט די מדרש, א שקל, יעדע לבינה א שקל. איז געגאנגען די אידעלעך געוואלט אריינכאפן, דארף מען חתונה מאכן די אייניקלעך אויכעט, מאכן א טויזנט לבינה א טאג, מאכן טויזנט שקל, זיי וועלן חתונה מאכן די אייניקלעך, יא. חוץ פון עמרם, עמרם האט געמאכט איין לבינה. האבן אלע אידן געלאפן וואס מער לבנים, מאכן נאך א שקל, נאך א שקל, נאך א שקל, שפעטער האט עס פרעה איבערגעדרייט, אה, דו קענסט טויזנט לבנים, יעדן איין, וויפיל האסטו געמאכט, טויזנט, פון מארגן, פון היינט צאלט מען שוין נישט, האט זיך אנגעהויבן שעבוד מצרים, וויפיל האט געארבעט יעדער איינער, זאגט דער מדרש, דאס איז מתכונת הלבנים אשר עושים תמול שלשום, וואס דו האסט געארבעט נעכטן פאר געלט, אבער איך זע וויפיל דו קענסט, טוסטו יעצט ארבעטן פאר בחינם. די וואס האבן פארדינט די אלע וואס האבן געשוויצט פאר געלט האבן נישט געגלייבט אין ראש השנה'דיגע פרנסה אז האבן געדארפט שוויצן מער, און די וואס האבן נישט געשוויצט געלעבט רואיג האט מען נישט געדארפט שוויצן. יא. השתדלות יא, אבער צו פארשטיין אין לעבן אז אלץ איז נאר די בורא עולם, אלץ נאר פונעם בורא כל עולמים אליין. ווי טייטשט ר' מענדעלע וואורקער דארטן טאקע אויפן פסוק אז פרעה האט זיי געזאגט הם ילכו וקוששו להם תבן ויצו פרעה נאך וואס משה רבינו איז געקומען צו אים ויצו פרעה את הנוגשים בעם לאמר לא תאספון לתת תבן לעם ללבון כתמול שלשום ללבון הלבנים כתמול שלשום הם ילכו וקוששו להם תבן זיי זאלען נאך אליין זוכען תבן ואת מתכונת הלבנים אשר הם עושים תמול שלשום תשימו עליהם לא תגרעו ממנו זאגט איך פארשטיי נישט ר' מענדעלע וואורקער ער האט געוואלט שווערער מאכען ריכטיג האט זיי געוואלט מאכען שווער האט געוואלט מאכען שווער נו וואס איז די פראבלעם? זאג וויפיל דו האסט געארבעט ביז היינט דארפסטו מאכן דריי מאל אזויפיל. האט ער געוואלט מאכן שווערער נאך וואס משה רבינו איז געווען ביי אים. זאג אים מאכן דריי מאל אזויפיל. פארוואס האסטו אים געזאגט זאלן גיין זוכן אליין די קש לתבן? זאגט ער פרעה האט געוואוסט דריי מאל אזויפיל. א מענטש ווען ער איז בלחץ וועט ער עס מוזן צושטעלן. ער וועט עס צושטעלן דריי מאל אזויפיל. ער האט געוואלט מאבד זיין דעם יישוב, פארלירן פון די מענטשן די יישוב הדעת. גיי זוך, משה זוך מיך, הייב אן צו זוכן. גיי זוך, משה זוך מיך. מאבד זיין די יישוב הדעת דא האט ער זיי ארלעדיגט פארטיג געזאגט אין מלחמה קשר מיט אים האט ער געוואלט פשוט מבלבל זיין מאבד זיין פונעם בטחון אין אייבערשטן מאבד זיין און ממילא יחל לך על עושר ווייל אז נישט וואלסטו נישט געזאגט זיי זאלן ארבעטן פי שלש פי שלש וועט ער צושטעלן פי שלש ער האט געוואלט אוועקנעמען דעם יישוב הדעת מען האט נעבעך אזא דור פאר אונז אלעמען נעבעך א דור מוקף מבית ומחוץ בטרדות שונות ומשונות מכף רגל ועד ראש לא מצא מנוח צו איינער בטרדות פרנסה צו איינער אין א רפואה וכיוצא בו יישוב הדעת מאן דכר שמי' אבער עצתו אמונה ווען ער וועט לעבן באמונה פשוטה בכל לב ונפש און מיט אמונה פשוטה תתיישב נפשו א יישוב הנפש מיט דעם נפשו המטורפת אביסעלע בארואיגן חבי כמעט רגע עד יעבור פארוואס זאלסטו ווערן אזוי מבולבל ס'דאך הכל בידי שמים צדיק ה' בכל דרכיו וכל אורחות ה' חסד ואמת. דאס איז די ערשטע תשובה פון שובבים, ימים של שובבים. יא, ס'איז שובבים היינט רבותי. אה? יא, שטייט אין שובבים שטייט אין אר"י הקדוש מ'זאל פאסטן. ער שרייבט נישט נאר אויף דאנערשטאג. די עולם פירט זיך אזוי, מ'האלט אין איין אויספאסטן. מ'האלט אין איין אויספאסטן די שובבים. אבער לאמיר זיך געבן אביסל א שאקל רבותי, לאמיר נישט קיין טעות האבן אבער שטייט אבער עס שטייט יא וועגן פאסטן, במה דברים אמורים? האט נישט קיין טעות, איך גיי נישט רעדן וועגן פאסטן משבת לשבת? מען וועט דאך אנקוקן ווי אראפגעפאלן פון די לבנה, יא? אה? איז עס גוט? זאגט דער ראדזימינער, אבער דאס דרייט זיך נישט ארויס, דארפסט וויסן ס'שטייט וועגן פאסטן, אלא מאי ס'היינט שוואכע דורות, ביסט גערעכט, אוודאי שוואכע דורות, היינט קען מען נישט, אבער ס'איז דא אויף דעם אן עצה, וואס איז די עצה? די גמרא זאגט אין קידושין דף ז און נאך פלעצער זאגט די גמרא אז האומר רגלה של זו עולה איינער גייט צו צו א בהמה און ער זאגט רגלה של זו עולה די פיס פון דעם זאל זיין א עולה וואס איז די הלכה? פשטה קדושה בכולה ווען איז אז דו גייסט נעמסט איין אבר פאסט אים משבת לשבת נעם שובבים די אויגן פאסט אים משבת לשבת האסטו געפאסט משבת לשבת פשטה קדושה בכולה רגלה של זו עולה כולה עולה נישט זאגן עפעס שובבים זכותו יגן עלינו עפעס מאכן אויף שובבים. ס'שטייט דאך וועגן פאסטן, אלא מאי מענטש קען דאך היינט נישט פאסטן היינט איז שוואכע דורות, אבער נעם דעם נעם א אבר פאסט אים אפ משבת לשבת. נעם די אויגן, נעם די מויל, פרי מגדים זאגט די עיקר שובבים איז צו רייניגן די מויל. ס'איז דא א ספר פונעם בריסקער בריסקער מגיד, ספר מחזה עינים, ס'איז געדרוקט געווארן תרס"ב. ער זאגט דארטן א דבר חידוש, ער זאגט ס'איז דאך שובבים היינט. ער זאגט פארוואס ווי ס'טוט וויי פאר א מענטשן, וויינט ער מיט די אויגן. ס'וואלט זיך געפאסט, אזוי זאגט ער, ס'טוט דיר וויי די האנט, זאל די האנט וויינען, וואס עפעס די אויגן? ס'טוט וויי די נאז, זאל רינען פון די נאז, זאגט ער, און אז ס'טוט וויי די אויערן, זאל רינען פון די אויער. וואס איז פשט אז וואס ס'טוט וויי פאר א מענטשן וויינט ער מיט די אויגן? האט א חלישת הדעת, א צער הלב, די אויגן, טוט אים טוט אים וויי די האנט, די אויגן, טוט אים וויי די פיס, די אויגן, ס'וואלט נישט געפאסט יעדע אבר זאל וויינען פאר זיך? זאגט ער, ווייסט וואס די תשובה איז? ווייל אלע צרות קומט נאר פון די אויגן ווייל מען היט נישט די אויגן, און פאר דערפאר איז שטענדיג איז שטענדיג טרערט די אויגן, ווייל די אלע צרות איז נאר פון די אויגן, טייטשט ער, דאס איז די טייטש אין פסוק וואס דוד המלך זאגט אין תהילים, פלגי מים ירדו עיני על לא שמרו תורתך, ער זאגט שטייט נישט על לא שמרתי תורתך, ווייל ירדו עיני פארוואס האבן די אויגן געוויינט, על לא שמרו ווייל די אויגן האבן נישט געהיטן די תורה, די אויגן האבן נישט געהיטן די תורה. האט ווייל אלע צרות איז וועגן די אויגן און ממילא מ'האט אים צוגעגעבן שובבים, מ'האט אים געגעבן שובבים טעג, א יעדע איינער זיך געגעבן אביסעלע א שאקל, א? אביסעלע א שאקל, איז זאגט ער דארטן א אינטערעסאנטע משל אזוי אויף שמירת עיניים, דארט אין די מחזה עיניים די בריסקער מגיד, זאגט ער אזוי אז יעדע מדינה איז דא שוטרים ביים גרעניץ, אין לוד, איבעראל, מען איז גובה מכס, יא? איז אזוי, שטייט ער טאקע ביים גרעניץ, נעמט נישט, לאזט נישט אריין אן קיין מכס, צאלט מען מכס. אבער ווי קוקט אויס זאגט ער, טאמער די שוטרים דארטן וועלן זיך מתרשל זיין, מ'וועט קענען אריינלייגן אינעווייניג און מ'וועט זיך גיין זוכן אין לאנד גיין זוכן די די וואס האבן נישט געצאלט מכס. אויף דעם רופט מען משה זיך מיך, קענסט אים אנהייבן צו זוכן, און אז דו וועסט אים טרעפן קענסטו וויסן ווי ער האט באהאלטן די סחורה, יא, און און אז דו וועסט טרעפן ווער זאגט ער וועט באצאלן, אז דו לייגסט ביים גרעניץ די שומרים ווייסטו האסטו מכס. אויב דו לאזט אריין. און הייבסט אן צו זוכן אינעווענדיג, איז שוין א בראך גדול, ווער זאגט וועסט טרעפן, אז טרעפן ווער זאגט, ווער זאגט ווער זאגט דו וועסט אים טרעפן, אז דו וועסט אים טרעפן איז באהאלטן די סחורה, זאגט ער, די גרעניץ וואס איז די אויגן, אז דו לאזט נישט אריין דעם יצר הרע ביי די אויגן, ממילא איז די גאנצע גוף אפגעהיטן, כלה שעיניה יפות כל גופה אינה צריכה בדיקה, פארוואס ווייל די אויגן איז, די אויגן איז אפגעהיטן, אבער די אויגן איז פארקאטשעט, איז און פארשטייט זיך נאר מיט א שמחה שובב ראשי תיבות שמחים בצאתם. וששים בבואם, אבער מען דארף צו וויסן וואס איז, מען זאגט יעדן טאג ביי ברוך שאמר, זאגט איר יעדן טאג ברוך משלם שכר טוב ליראיו, זאגט דא געעפנט זייער א פיינע ישיבה, שטארק מצליח, די ישיבה איז גאר שטארק מצליח, זאגט מען פארוואס, פארוואס איז ער מצליח געווען, ווייל ער האט גענומען די צוות,

ער האט גוט געצאלט און דערפאר האט די ישיבה מצליח געווען. זאגט ער די אייבערשטער זאגט ברוך משלם שכר טוב איך צאל גוט ווייסט פארוואס ליראיו אויף יראת שמים, אויף יראת שמים צאל איך גוט קום קום צו מיר אויף יראת שמים צאל איך זייער גוט ברוך משלם שכר טוב ליראיו אויף שמירת עיניים אויף יראת שמים צאל איך זייער גוט אוי צאל איך זייער גוט ווי זאגט ער לא כמידת עולם הזה עולם הבא אין עולם הזה נעמסט דעם שאלטער דעם קנעפעלע, הייבסט אויף דעם קנעפעלע ווערט לעכטיג, לאזט אראפ די קנעפעלע ווערט טונקל אין בנין, אין עולם הבא פארקערט, ווען ער הייבט אויף די אויגן דעמאלטס ווערט טונקל אויבן אין אלע עולמות, ער לאזט אראפ די אויגן דעמאלטס ווערט לעכטיג אין אלע עולמות, ברוך משלם שכר טוב ליראיו. וואס איז דא צו רעדן רבותי ס'איז דאך שובבים היינט, מ'זאגט נאך פון קאצקער רב פון.

משה רבינו זאגט דעם אייבערשטן, איך גיי דארטן אנקומען צו אידן מ ט שערי טומאה, פארקראכן, אפגעריסן, די אייבערשטער זאל אפהיטן, איך וועל זיי זאגן אלוקי אבותיכם שלחני אליכם ואמרו לי, און זיי וועלן פרעגן מה שמו, וואס איז דאס אייבערשטער, איך ווייס וואס דו רעדסט, זיי זענען דאך שוין טיף אין מ ט שערי טומאה, מה אומר אליהם, וואס קען איך ענטפערן פאר אזא אינגערמאן, זאגסט עס קומט שובבים, אבער ער איז אזוי טיף אין עומקא דבירא רבא, וואס ענטפער איך אים. וואס ענטפער איך אים אויף דעם? דער אייבערשטער האט געזאגט גיי ענטפער זיי אהיה אשר אהיה, עס קומט שובבים דער אינגערמאן שרייט אהיה איך גיי ווערן א נייער מענטש, איך גיי פון היינט גיי איך זיך היטן, אהיה זאגט דער אייבערשטער צו אים צוריק אשר אהיה איך הייב אן מיט דיר א נייע בלעטל ביסט א נייער געבוירענער פון היינט, איך האב געענדיגט האט זיך אנגעהויבן א נייע בלעטל. והיות דאס איז דער אנהייב שובבים זאגט דער איד הקדוש, משה רבינו פרעגט ואמרו לי מה שמו איז אין עומקא דבירא רבא דארטן ווען מען פרעגט מה שמו וואס וואס רבונו של עולם וואס איך ווייס נישט וואס דו רעדסט זאלסטו זיי זאגן דארטן טאקע אין מ ט אהיה אשר אהיה דער אינגערמאן שרייט אהיה פון היינט גיי איך זיין א נייער מענטש איך גיי ווערן א נייער אשר אהיה זאגט אים דער אייבערשטער צוריק איך הייב אן מיט דיר א נייער בלאט ביסט א נייער געבוירענער האט זיך אלץ דינג געענדיגט ביסט א נייער א נייער בחור. יעדע איינער מיט די שארית ישראל זאגט די ווילעדניקער די יארצייט אויך ווען? כ א שבת אין שבת שארית ישראל מאריך אויף דעם אז שובו בנים שובבים חוץ מאחר מיט די שובבים טעג איז אפילו איינער וואס איז נעבעך חוץ איז שוין מגורש געווארן אינגאנצן פון קדושה. מאחר איז שוין נעבעך געווארן א אחר, דער אייבערשטער זאל אפהיטן, יעדן איינעם שובבים אריין, און דארטן שרייבט ער אז יום כיפור קען נישט מכפר זיין די שובבים וכדו'. די שובבים האט דער רבונו של עולם געגעבן די ערי מקלט, די ערי מקלט פאר אידן, דאס אבער רבותי דאס גייט מיט א שמחה, דאס איז נישט, ס'איז דא אין די מגיד מישרים אין פרשת תרומה, ווי דער בית יוסף האט געהאט א מלאך וואס האט געלערנט מיט אים, די מלאך, האט די מלאך אים געזאגט, נו נו אין פרשת תרומה שטייט עס. ער שרייבט אים דארטן והנה עתך עת דודים, אויף שובבי ם, והנה עתך עת דודים, דו ווייסט אז עת דודים איז די זיסטע צייט, מ'מאכט חתונה, עס הייסט עת דודים, הנה עתך עת דודים שובבי ם, ס'איז מיט א שמחה, און דארטן אז דו וועסט אריינקוקן זען די משמעות, אז ער זאגט דארטן אז די תשובה וואס מ'איז נישט מקבל א גאנץ יאר, וואס קען נישט העלפן א גאנץ יאר, איז אין די טעג איז דאס נתקבל. די טעג פאר יעדן איינעם ווי האט ער געזאגט דארטן ווי זאגט די ארמלע מען זאגט מונה מספר לכוכבים לכולם שמות יקרא דאס איז דא צוויי זמני טהרה ביי אידן ס'איז דא א זמן ספירה טעג ימי טהרה אבער דאס איז די העכערע אידן די מקובלים דאס איז

אלעמען קיצלו מען דארף זיך נאר געבן א נעם א נעם מיט די טייטש און ארום און ארום שטייט אין ארי הקדוש אז די שובבים מיט די צוויי און פערציג טעג איז קעגן צוויי און פערציג ערי מקלט ס'איז ערי מקלט און די נשמה נשמה לויפט אריין דארטן הייבט זיך אן אביסל עקשן אביסל אנהייבן צו לעבן אביסל מ'דארף דאך אנהייבן צו לעבן אביסל אנהייבן צו אטעמען. ס'איז געווען אין סלאנים איז געווען ר' מאטקע לידער. ווען ער איז געווען א יונגערמאן איז ער צוזאמגעפאלן דארט אין בית מדרש נאך אין שטאט סלאנים. און ער איז געווען אזא דום לב. די הארץ האט אויפגעהערט צו ארבעטן. דאס איז א מצב. געקומען דאקטוירים און געמאכט א החייאה. מ'האט אים מ'האט אים אויפגעלעבט. מ'האט אים אויפגעלעבט. החייאה. צומארגנס ווען ר' מאטקע לידער איז אריינגעקומען אין בית מדרש האט ער געזאגט, נעכטן האט מען כמעט אפגעמאכט די קונץ! פרעגט מען וואס איז א קונץ? כמעט געביטן א ישיבה, מישיבה של מטה לישיבה של מעלה. נעכטן האט מען כמעט געמאכט דעם קונץ! דעמאלטס איז געווען די זקן החסידים אין סלאנים ר' לעדזשי האט ער געהייסן, ר' לעדזשי איז געווען גאר א הייליגער איד, ער איז געזעצן ער איז געווען די זקן איז ער געזעצן דארט און האט געהערט וואס ר' מאטקע לידער האט געזאגט, זיך געגעבן א הייב אויף, און אים געגעבן א ווארף דעם שטעקן, וואס האסטו געזאגט? וואס פאר א קונץ האסטו געמאכט? פון וואס וואלסטו געאטעמט אויבן? האסט געהאט עפעס א לא תתורו אויבן? האסט געהאט עפעס א לא תתורו אדער ווארפרום אויבן? פון וואס האסטו געאטעמט אויבן? וואס פאר א קונץ? איר פארשטייט? וואס פאר א קונץ? פון וואס האסטו געאטעמט אויבן? האסט געהאט עפעס א לא תתורו אויבן? נו האבן זיי געזאגט אין סלאנים אז דאס אז ס'גייט אוועק דא א אינגערמאן לאזט א שטוב מיט קינדער אלמנה מיט קינדער דאס איז אים נישט געווען אינטערעסאנט, פון וואס האסטו געאטעמט? איך דארף דאך אטעמען, האסט געהאט עפעס א לא תתורו אויבן? ווי זאגט די דאקטער אטעם טיף, יא אטעם אריין טיף זאגט די דאקטער, א תנשום עמוק, א טיפע א טיפע אטעם, זאג וואס מאכסטו מיט דעם סחורה, א לא תתורו איז געווען שובבים מ'זאל אנהייבן צו אטעמען אביסל, אטעמען אביסל. יא. עפן די אויגן אביסל. מען פארמאכט די אויגן, הייבט מען אן צו עפענען די אויגן. נו, דאס איז געווען, ר' שמואל שפירא איז אוועק. ר' שמואל שפירא איז געווען די שמירת עינים'ס בעשט, די ירושלימ'ע אידן וואס האבן אים נישט געקענט פריער, מען האט אים געזען, די אלע אינגעלייט וואס האבן אים נישט געקענט פריער, מען האט אים געזען אין די גאס, מען האט געמיינט ער איז א סגי נהור. שמירת עינים געווען און מ'רעדט דא ביי די אַכציק נײַנציק דארטן ס'דרייען זיך היינט ארום אינגעלייט בחורים וואס זענען דארט געווען ביי זיין לוויה ביי רבי שמואל שפירא'ס לוויה ביי סתימת הגולל איז געשטאנען דארט רבי וועלוול חשין רבי יעקב מאיר שעכטער ווען מ'האט אריינגעלייגט רבי שמואל שפירא אינעווייניג אין קבר האט רבי וועלוול חשין געגעבן א קלאפ רבי יעקב מאיר, יעקב מאיר! וואס מאכט יעצט שמואל? יעקב מאיר! וואס מאכט יעצט שמואל? רבי יעקב מאיר האט זיך געבעטן ביי אים, האלט זיך נאך א מינוט אין די ראמען, לאז עס יעצט האלט אים, מען לייגט אים יעצט אראפ אין די תכריכים, לאז! יעקב מאיר! וואס מאכט יעצט שמואל? איך וועל דיר זאגן וואס מאכט נישט שמואל! ער מאכט יעצט אויף די אויגן! יעצט מאכט ער אויף די אויגן. פארשטייט. איך מיין צו זאגן שובבים, אביסל עפענען די אויגן, רבותי. לאמיר עפענען די אויגן אביסל שובבים. אנהייבן צו אטעמען. אביסל עקשן. ווייל ער האט געזאגט די אלטע סקווערער, אויף דעם קשיא וואס מ'האט פריער גערעדט, אז פארוואס האט פרעה געזאגט,

וואס האט ער געזאגט? אז זיי זאלן גיין זוכן תבן. גיין זוכן. און דער אלטער סקווערער פלעגט זאגן, אז פרעה האט געוואוסט, כל זמן זיי זענען אינעווייניג וועט ער נישט קענען, ער האט געוואלט זיי זאלן ארויסגיין אינדרויסן זוכן תבן, זיי פאטשקען די אויגן, דעמאלטס האט ער אויף זיי א שליטה. כל זמן די אויגן איז, כל זמן די אויגן איז אפגעהיטן, הם ילכו, דערפאר האט ער געוואלט זיי זאלן ארויסגיין, זיי זאלן ארויסגיין, ער האט געזען משה רבינו קומט, ס'ווערט דא לעבעדיג, האט ער געוואלט זיי פארקאטשקען די אויגן, פארקאטשקע די אויגן האט ער זיי ארלעדיגט. דעמאלטס האט פרעה געזאגט הם ילכו היינט דארף מען אינעווייניג אויך אכטונג געבן מיט די אויגן ארעם בן ארעם איז אבער אבער ווי מען שמועסט איז דאך פאר יעדן איינעם פאר יעדן איינעם לאמיר נישט זיין קיין קליינע קינדער שטייט אין חידושי הרי מ ברענגט אז אין קאצק האט מען געלערנט אז די פרשיות די שובבים דארף מען לערנען כגפ"ת בעיון גמרא פונקט ווי גמרא תוספות בעיון איז לאמיר לערנען, אויב מ'דארף לערנען בעיון, עמיר לערנען דעם פסוק מיט א שטיקל רמב ם. א רמב ם, דער רמב ם האט געשריבן אין איגרת צום זון, ויש לך בני לדעת, דו זאלסט נישט זיין קיין קליינע אינגל ווען דו ביסט מעביר סדרה, ס'איז געווען אמאל א פרעה אין מצרים אידן, ס'איז אוודאי געווען אמאל, אבער די תורה איז נצחי. ויש לך בני לדעת, כי פרעה מלך מצרים הוא היצר הרע באמת, יעדע מענטש האט דא א פרעה מלך מצרים וואס איז יצר הרע. מצרים ווער איז? די גוף. די גוף איז מצרים. יא? פרעה מיט דעם מצרים וויל משעבד זיין דעם שכל פון דעם אידן. ווער לאזט נישט אויפשטיין פארטאגס? נאר פרעה דער יצר הרע, דער גוף אויך, דער פרעה מיט די מצריים מאכן יד אחת און וויל דעם אידן לייגן, דער שכל אלוקי איז משה רבינו, דאס איז נשמה שנתת בי טהורה, יעדע איד האט א פרעה האט א מצרים, דער מצרים איז דער גוף, ווי זאגט די וועלט, וואס איז גוף ראשי תיבות? גוף וויל פרעסן, גוף וויל פאפן, גוף וועסט פאלן, וועסט פארפאלגט ווערן. גוף וויל פארט, גוף וועסט פאלגן. איך האף דו וועסט פאלגן. על כל פנים, דעם פרעה מלך מצרים איז יצר הרע באמת. מצרים איז א גוף. און יעדע איד אין די צייטן, און ווען ס'קומט די פרשיות, ווען ס'רעדט זיך אין תעניתים סיגופים, ברענגט דער שם משמואל פון קאצקער רבין, אז דער גרעסטער סיגוף וואס איז, זיין א ירא שמים, דאס נישט ארויס גיין בשווים מיט אנטי אנטי שטארקע כוחות, עס איז היינט טאקע שוואכע דורות, אמת, אבער לייג די אמת די סיגוף וואס די קאצקער רבי האט געזאגט צו זיין א ירא שמים, ווי האט ער געזאגט דארטן דער דער דער דער רבי רבי זישא האט געזאגט אז איינער האט אנגעהויבן מיט תעניתים מיט תעניתים, מען רעדט נישט אבות אויף די שובבים ווייל אין די שובבים איז א גרויסע טאג און ס'איז דא א תשובה אין דברי חיים איז דא א תשובה אז אזוי זאגט דער בית יוסף ברענגט אז מ'טאר נישט מגלה זיין ווען מ'פאסט די אלמנה אחת האט מגלה געווען איז זי נענש געווארן זי האט מגלה געווען אז זי פאסט איז זי נענש געווארן זאגט ער איז דא א תשובה אין דברי חיים אז דאס האט נישט מיט היי די שובבים היי די שובבים מעג מען יא ס'איז נישטא קיין יו יוהרא אין דעם פארוואס ווייל ביסט דאך ווייסט נישט צו דו פאסט נישט קען ער נישט, איך רעד נישט אויף אן שוואכע דורות, דער וואס האט כוחות צו פאסטן היי די שובבים איז גאר א גרויסע זאך, און נאך און נאך, ער פאסט, אין יעדן שטעטל איז דא מנינים ויחל מיט סליחות מיט תהילים'ס מיט אלצדינג, אבער איך רעד נישט יעצט אויף דעם, איך זאג נאר אז דער רבי ר' זושא האט אמאל געזאגט פאר איינעם, ער האט אנגעהויבן אזוי צו פאסטן יעדן טאג, האט ער געזאגט ס'איז געווען א חברה מ'האט געדארפט מאכן געלט, און אריינגעגאנגען מאכן געלט, האט ער געמאכט געלט, יעדע איינער גיבט דא א שקל, א האלבע שקל אדער ארויסגיין דא, בקיצור האט זיך געמאכט אזוי א פשוט האט זיך געמאכט טויזנט שקל, יעדע איינער האט געגעבן א שקל, טויזנט מענטשן טויזנט שקל. איז איינער האט אים געפרעגט דו נאר דו דרייסט זיך ארום אזויפיל בתי מדרשים ביי טויזנט מענטשן טויזנט שקל, קום ארויף מיט מיר ביי איין מענטש, גייסטו מיט די אלע קבצנים דא? מיט די אלע קבצנים נעמסטו געלט? קום פון איין מענטש נעם א טויזנטער דאלער, נעם איין גביר, איין גביר, פון א גביר נעמסטו טויזנט דאלער? האט ער געזאגט דער רבי ר' זושא וועם גייסטו דארטן פייניגן דעם קבצן דארטן דעם מאגן דעם מאגן ווילסטו פייניגן ס'איז אן ארעמער אביון נעם צוויי גבירים די אויגן מיט די מויל דארט מוזטו קוועטשן די זאך ניין ניין דעם מאגן פייניגט ער דארטן דעם דעם דעם מאגן בעט ער דארטן די צדקה וויפיל וועט ער דיר שוין געבן דארט נעם די שוואכע מאגנעלע די מאגעלעך דארטן נעם די אויגן די מויל די צוויי גבירים דארט מאך סדר אין ענין טהרה מה מקווה מטהר את הטמאים ווי ר' שלמ'קע זוועהילער האט געזאגט מה מקווה מטהר את הטמאים אף הקדוש ברוך הוא מטהר את ישראל, אז דער עולם פירט זיך ישראל עם קדושים מ'גייט אריין אין מקווה, מ'גיט זיך א טובל פארמאכט מען די אויגן מיט די מויל, זאל נישט אריינגיין קיין כלור, אף הקדוש ברוך הוא מטהר את ישראל איז פארמאכן די אויגן מיט די מויל? נאר די מעשה איז דאך אזוי, די וועלט זאגט אז ס'איז געווען עפעס איינער, ער האט געהאט עפעס א גוטער חבר וואס האט געוואוסט אז ער איז נישט, ער טוט נישט אין די עבודת האכילה קיין סאך, בכלל בכלל נישט. ער עסט וואס ס'דארף צו זיין, ער מוטשעט זיך נישט, ער טוט נישט אין דעם סוגיא פון עבודת האכילה, און ער זעט איינמאל ער זיצט לעבן אים, ער זיצט לעבן אים, און ס'קומט צו די פארשפייז, קוים ער מאכט א טעימה, ס'איז געקומען די עיקר פארציע ווי מען רופט עס, יא, די עיקר פארציע, אביסעלע עסט ער, די קאמפאט עסט ער בכלל נישט, האט ער דא זיבן קשיות אויף אים, די פארשפייז מיט די עיקר פארציע, נישט די פלייש, נישט די פיש, נישט די קאמפאט. די פרעגסט וואס איז געשען מיט דיר? האט אים געענטפערט איין תשובה אויף אלע קשיות, וואס איז געווען די תשובה? איך בין אין דייעט, דייעט! דאס איז שובבים, שובבים איז דייעט, אבער א פרייליכע דייעט, דא גייט עס מיט א פרייליכקייט, נישט מער, א דייעט, א פרייליכע, מיט א פרייליכקייט, נישט ווי יענער איז געווען דארטן, ס'איז געווען דארטן עפעס איינער וואס די דאקטוירים האבן אים טאקע אנגעזאגט שארף אז ער דארף א וויכטיגע דייעט ווייל ס'איז געפערליך מיט אים, און ער האט נישט געפאלגט. ער האט נישט געפאלגט און איז געווען אזוי מוסיף והולך, און דער דאקטער האט אים אפירגענומען, דער דאקטער האט אים געזאגט אז חנו'ס א שאנד פון דו מוזט מאכן דא א דייעט, האט אים געזאגט ער זאל זיך איין, מ'האט אים מסדר געווען דעם דייעט, אויף וואס? אז אינדערפרי זאל ער עסן נאר א צוויי רעפטלעך מיט אביסל מארגארין, און ווייטער מיטאג האט ער אים געזאגט איז די פלייש אן קיין תוספות'ן. אפילו תוספות'ן נוגע צום פשט אויך נישט עסן. און און פלייש אן קיין תוספות'ן. שפעטער ביינאכט האט ער האט ער מסדר געווען א גאנצע סדר. האט ער געפרעגט זאג נאר אדוני הרופא, די גאנצע סדר דארף איך עסן דאס איז פארן עסן צו נאכן עסן? פארשטייט ער מיינט ער האט דא הערן שובבים און שפעטער גיין ווייטער קאטשען וואס ער וויל. דו ביסט אלץ אלץ ביים גיין טון צו די זאך. דו ביסט געווען צו טון צו די זאך. ווי האט איינער געזאגט דארטן פארן קומען דו דו דו די טעג איז פשוט אויסרופן איך בין נישט קיין עבד אנע. איך בין נישט דיין חסיד שרייט מען דעם יצר הרע איך ארבעט נישט ביי דיר. דו צאלסט מיר נישט. איך בין נישט דיין עבד. און אביסל ארויסגיין לחירות עולם. איך בין נישט משועבד פרעה מלך מצרים היצר הרע באמת ער וויל דיר משעבד זיין. נו ווי האט איינער געזאגט פארן קאברינער אז ער איז אין א באץ, א טיפן א באץ, א טיפער באץ, אוי רבי עס איז שובבים, מען האלט אין א טיפע באץ, האט די קאברינער אים געזאגט די ערגסטע באץ, אז מען הערט אויף אריינצוגיסן וואסער ווערט עס פארטריקנט, דאס איז שובבים, די ערגסטע באץ, מען הערט עס אויף אריינצוגיסן וואסער ווערט עס פארטריקנט, דאס איז שובבים, מען בעט דיר נישט טאנצן אין די הימלען, מען בעט דיר נישט, מען בעט דיר, טו צו די זאך. ווי האט ער געזאגט די נתיבות שלום זאגט אז זיין טאטע פלעגט זאגן אז אז יעדע מענטש ווערט געבוירן ווערט ער געבוירן מיט א קליינטשיגע דבר אחר א קליינטשיגע דבר אחר ער הייבט אים אן צו געבן עסן און טרינקען וואקסט וואקסט ער אויף די לענג און אויף די ברייט די אייבישטער זאל שומר ומציל זיין דא קומט שובבים מיט די ארבעט אים אויפהערן צו געבן עסן און טרינקען וועט ער געווארן אפגעטויטעגט ער שטארבן דו וועסט עסן און טרינקען, אים הער אויף צו געבן עסן און טרינקען. אים הער אויף צו געבן עסן און טרינקען, שובבים מיט א פרייליכקייט. שובבים רופט יעדן איינעם אריין אין ערי מקלט, יעדן, יעדן איינעם. אדער יעדן איינעם, נישט סתם. טוט דארטן אריין גיין א דרשן עפעס א ישיבה וואס די ישיבה האט געדארפט אזוי חיזוק און חיזוק זענען געווען אנגעזעצט ווייל די מצב פון יראת שמים האט דארטן עפעס נישט אזוי געטויגט מען האט געדארפט מחזק זיין די ישיבה האט ער זיי גע זענען געווען זייער אנגעזעצט האט ער ארויסגענומען א הונדערטער דאלער א גרינע הונדערטער האט געזאגט די דרשן ווער ס'וויל דעם הונדערטער זאל אויפהייבן א פינגער אלע האבן אויפגעהויבן פינגערס. האט גענומען דעם הונדערטער און האט עס קאלאבוטשעט אזוי, אזוי, פארקנייטשט אינגאנצן, ווער ס'וויל דעם הונדערטער איז איצט געווארן אזוי, ווער ס'וויל די הונדערטער זאל אויפהייבן א פינגער, אלע האבן אויפגעהויבן א פינגער, ער האט גענומען דעם הונדערטער, דעם אזוי צוקנייטשט און האט אים אנגעהויבן צוטרעטן, צוטרעטן, ווער ס'וויל דאס זאל אויפהייבן א פינגער, אלע האבן אויפגעהויבן א פינגער, ער האט גענומען שפעטער דעם צוטרויטענער הונדערטער און האט אים אריינגעווארפן אין דזשארע, אין דזשארע! ווער ס'וויל די הונדערטער הייבן אויף אלע האבן אויפגעהויבן פינגערס האט ער אריינגעווארפן שפעטער אין מיסט קאסטן דזשארע געשמעקט ווער ס'וויל די הונדערטער הייבן אויף אלע האבן אויפגעהויבן זאגט חברה ס'שוין אפגעטרויטן שוין אפגעקנייטשט ס'שוין געווען דזשארע אין מיסט ווער וויל דאס האבן זיי אים געזאגט רבי א הונדערטער בלייבט א הונדערטער די הונדערטער בלייבט א הונדערטער, דאס זיין אין מיסט, דאס זיין אין דזשארע, דאס זיין, זאגט ער דאס איז א איד, א איד בלייבט א איד, צוקנייטשט אין דזשארע אין מיסט קאסטן שובו בנים שובבים, ביסט א קינד פון אייבערשטן, די אייבערשטער ווארט אויף דיר, אזוי טייטשט די פרי מגדים שובב, די פרי מגדים אויף שובבים, די שובב איז דריי טייטשן, פון יעדע זאך האט ער א ראיה פון א פסוק, שובב הייסט א מורד, האט א ראיה פון א פסוק, שובב הייסט א שבור. צובראכן, א ראיה פון א פסוק, שובב הייסט א מגורש, פארטריבענער. זאגט ער שובב אפילו ביסט געווען א מורד ביז היינט. שובב אפילו צובראכן ביסט שוין געווארן א בעל מום פון דיינע חטאים, א פארפלעקטער א בעל מום פון דיינע חטאים. שובב אפילו א גרוש א מגורש מן הקדושה, אלעמען בעט די אייבערשטער זאגט די פרי מגדים, רבותי פרי מגדים איז הלכה'דיג. אלע אריין אין ערי מקלט. זאגט ער אפילו האסט שוין צוגעזאגט יענע יאר שובבים ביסט נאכאמאל געקאטשעט, זאגט ער אפילו הכי ווארט דיר די אייבערשטער ווייסט פארוואס ווייל ביסט א בן, ביי א עבד האסט שוין צוגעזאגט און מאכסט מיר גיי דיר געזונטערהייט, אבער א בן בלייבט א קינד, א קינד בלייבט א קינד, איי א הונדערטער בלייבט א הונדערטער. א הונדערטער בלייבט א הונדערטער, אבער לאמיר זיך געבן יעצט א קאטש, לאמיר זיך יעצט געבן א נעם. ס'האט דערציילט ר' פנחס בונקער דערציילט אז ס'איז געווען דארטן עפעס א בחור וואס איז געווען פון די פירות הנושרים, פון די שווערע פירות הנושרים, פון די שווערע פירות הנושרים זענען נעבעך געווען. ווען זיין טאטע איז נישט געווען דאהי, זיינע עלטערן זענען נישט געווען דאהי, איז ער האט ער זיך, ס'איז געווען א ליל שבת, ער האט געברענגט זיינע אלע חברים דארטן, און ער איז געגאנגען מיט די אלע חברים, און זיי זענען געווען דארטן אין שטוב, ביים טאטנ'ס שטוב, און זיי האבן דארטן גע'יאשקעט, זיך אנגעטרינקען, שיכורים געווען, זיי האבן געמאכט דארטן א נזק פון צענדליגע טויזנטער דאלערס. איז דער זון דער נושר האט אפגעצויגן פון שטוב מוצאי שבת, ער האט געמאכט דא אזא נזק, צענדליגע טויזענטער דאלערס, דער נושר דער בן, און ער איז נישט אהיימגעקומען. טשי, דער טאטע האט אנגעהויבן צו זוכן דעם קינד, ער טרעפט אים נישט. וואס הייסט א טאטע זוכט א קינד, ער טרעפט אים נישט, איז ער אנגעהויבן צו זוכן. ער איז געוואר געווארן וואו ער איז, אבער ער האט געוואלט, ער האט אים געוואלט זען. נישטא. ער איז געוואר געווארן זיין נומער טעלעפאן, ער קלינגט אים אריין, ער ענטפערט אים נישט. ער קלינגט אים, ער ענטפערט אים נישט. ווי ס'איז אריבער א צייט, האט דער, האט דער ר' פנחס געטראפן זיין טאטן, האט געזאגט אז ער טוט, ער טוט מיט די קירוב רחוקים, ער טוט מיט די רחוקים, דו ווייסט די מצב ביי דיין זון? דא א גרויסע שינוי לטובה, ער האט אנגעהויבן צו לייגן תפילין, ס'איז בעסער און בעסער. דער טאַטע האָט דאָס געהערט, האָט אים גלײַך געקלונגען נאָך אַ מאָל. ער ענטפֿערט נישט. איז ער געלאָפֿן קוקן דאָרטן, װוּ ער איז געװען דאָרטן באַהאַלטן, דאָרטן עפּעס אַ מקלט. ער האָט געקלאַפּט דאָרטן אין טיר, זעט ער, װי דער זון גײט צו צום קוקער, ער זעט אים און ער װיל אים נישט ענטפֿערן. האָט זיך אַזױ צעװײנט, אַ טאַטע קלאַפּט אָן דאָרטן בײַם קינד, װוּ ער איז נאָר נישט. און ער וויל אים נישט ענטפערן, האט זיך אזוי צעוויינט און איז געלאפן צו דעם ר' פנחס'ן, האט ער אים שיקן, וואס האסט דו מיר געזאגט, א שינוי לטובה, וואס א שינוי לטובה, ער קען נישט עפענען די טיר פאר טאטן, דאס הייסט א איד, קען נישט עפענען א טיר פאר טאטן, א טאטע קומט פון אזוי ווייט, איך גיי אים קלאפן טיר, ער קען מיר נישט ענטפערן, עפענען די טיר. איז דער ר' פנחס צוגעגאנגען צו זיין זון, צו דעם נושר, זאגט איך פארשטיי נישט, דו ביסט דאך געווארן בעסער, האסט דאך אנגעהויבן לייגן תפילין, דו ביסט דאך בעסער און בעסער, דער טאטע בעט דיר, ער קלינגט דיר, ער קומט, ער קלאפט דיר אן, קענסט נישט עפענען די טיר? ווי קען איך עפענען די טיר איך האב נישט קיין פנים פאר אים נאך שילדיג צענדליגע טויזענטער דאלערס האב איך אים געמאכט דארטן א נזק זאגט ער דו טיפש דו דעם טאטן אינטערסירט דאס פון די נזק דו האסט געמאכט צענדליגע טויזענט דאלער ער וויל דיך דארף ער אינטערסירט אים יעצט די געלטער ער וויל דיך זאגט ער אזוי קומט מיט תשובה און די מענטש זאגט איך בין דאך אזויפיל שילדיג א אייבישטער אזויפיל געזינדיגט אזויפיל געזינדיגט דער באשעפער דיינע תשלומים דארף ער ער דארף דיך אז דו זאלסט זיך יעצט נעמען פון יעצט גיי איך זיך נעמען אהי' אשר אהי' זאגט דער איד הקדוש.

ער האט זיך אויסגעדרייט ממש במסירות נפש, נאר די אויגן בנות צעדה עלי שור, זאגט די דברי שמואל די תורה שרייבט נישט זאכן וואס ס'איז נישט נוגע לדורות, נישט סתם די שבחים, נאר וואס איז נוגע לדורות, לדורות איז נישט נוגע ווי צווינגען ווייל קיינער האט נישט צווינגען היינט, ער זאגט דא ער דערציילט נאר בן פורת עלי עין האט געהיטן די אויגן וואס איז נוגע לדורות, וואס איז נוגע לדורות, דא זאגט יעקב אבינו די אויגעלעך שובבים די אויגן בעט ער די אייבערשטער, בושם בעט ער די עיבור און די מנחה די אויגן. שאי סביב עיניך וראי כולם נקבצו באו לך, אז פון יעדן מאל וואס א איד היט די אוי די אויגן, שאי סביב עיניך וראי כולם נקבצו באו לך, פון אלעס ווערט באשאפן, אוי וואס ווערט באשאפן פאר אים מלאכים, צי וואס מען פלעגט רופן, מען פלעגט עס אנרופן די שובבים תרגום פלעגט מען אנרופן, וואס האט תרגום אנגערופן די שובבים תרגום, די וואכעדיגע סדרה שטייט וירא אלקים א פסוק פאר רביעי. וירא אלקים את בני ישראל וידע אלקים זאגט דאך דער תרגום יונתן, תרגום יונתן בן עזיאל, וחמא ה' דער אייבערשטער האט געזען ית צער שעבודהון דבני ישראל, די צער השעבוד וגלי קדמוי איז געווען גלוי ביים באשעפער, ית תיובתא דעבדו בטומרא דלא ידעו אינש מחבריה, די תשובה וואס זיי האבן געמאכט בסתר וואס איינער האט נישט געוואוסט פון צווייטן וידע אלקים איז געווען א תשובה וואס נאר דער בורא עולם אליינס האט געוואוסט. וידע אלקים א תשובה וואס נאר דער אייבערשטער אליין האט געוואוסט איז די אויגן און די מויל דארט דער אייבערשטער האט געוואוסט גלייך נאכדעם וואס שטייט דאס א פסוק פאר רביעי גלייך נאכדעם ומשה היה רועה את צאן יתרו וירא מלאך השם אליו בלבת אש מתוך הסנה וואס האט די אייבערשטער אים געזאגט הנה צעקת בני ישראל באה אלי כי ידעתי את מכאוביו.

ית תיובתא דעבדו בטומרא דלא ידעו אינש מחבריה, די תשובה זיי האבן געמאכט בסתר וואס קיינער האט נישט געוואוסט פון צווייטן, די תשובה וואס נאר די בורא עולם ווייסט אליין וידע אלקים, דאס איז די שובבים תרגום, דאס איז די שובבים תשובה. דא האט זיך אנגעהויבן די גאולה, דא וארד להצילו מיד מצרים, און דאס איז ווי די גמרא זאגט אין פסחים קי"ג, אמר רבי יוחנן שלושה הקדוש ברוך הוא מכריז מכריז עליהן בכל יום, וואס זאגט די גמרא אויף וועם ער רופט אויס, דער אייבערשטער נעמט א מייק און רופט אויס, ווער ס'גלייבט נישט אין אים איז אפיקורס, אויף וועמען נעמט דער אייבערשטער א מייק און רופט אויס אויף וועמען? על רווק הדר בכרך ואינו חוטא. ס'שטייט נישט נישט אויף דעם און נישט אויף יענץ און נישט אויף דאס און נישט אויף דאס, דאס איז די אלע זאכן וואס נאר תשובה בסתר אויף דעם זאגט עס רבי יוחנן רווק הדר בכרך ואינו חוטא היט די אויגן, עשיר המעשר פירותיו בצנעה, דאס איז די נסיון ביי עשיר, עני המחזיר אבידה לבעליה, וואס איז די נסיון ביי א עני וואס נאר די אייבערשטער ווייסט, רבונו של עולם נעמט א רמקול א מייק און רופט אויס ווייל נאר ער ווייסט, ער פלעגט זאגן רבי יענקעלע גאלינסקי אז דא איז דא איך ווייס נישט די עולם ווייסט דא דא איז דא א מסתמא ווייסט נישט די עולם דא איז עפעס אזא כלי וואס מען קען הערן די נייעס דארט איז דארטן אין דעם כלי וואס מען קען הערן די נייעס איז דארטן איז איז וואס הערט מען דארטן ס'איז געווען דא א עקסידענט דא איז געווען א פיגוע די דאלער ארויף דאלער אראפ זאגט ער די אלע נייעס ווייסט מען אין הימל פאר אלע נשמות ווייסן פאר וואס ס'איז געשען ווער ס'האט געלערנט די גמרא אין ברכות פרק ג' אלע נשמות ווייסן ווער ס'גייט ווער ס'גייט ארויף גיין אויבן. די גמרא דערציילט אינטערעסאנטע זאכן דארטן, געשיקט איינער איינער האט געשיקט, זאג פאר יענער זאל מיר מיטברענגען דאס און יענץ, ווייל ער קומט ארויף מארגן, גיי לערן די גמרא דארט, די גמרא זאגט קלאר אז אלע נשמות ווייסן אויבן פאר ווען ס'געשעהט דא עפעס א עקסידענט, א פיגוע, די אלע זאכן ווייסן אלע נשמות פריער. האט ער געזאגט רבי יאנקעלע וואס אויבן נישטא קיין נייעס? ס'דא נייעס אויבן! וואס? פיגועים מיט מיט עקסידענטן נישט איז וואס? ס'איז דא איין זאך וואס אויבן ווייסט מען נישט וואס? כביכול כביכול דער רבונו של עולם זאגט הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים די אינגערמאן גייט דא אין די גאס און היט אפ די אויגן כביכול זאגט דאס ווייסט מען נישט זאגט דער רבונו של עולם ס'איז געקומען נייעס דער רבונו של עולם אליין רופט אויס ס'איז געקומען נייעס פון אונטן וואס? יאנקעלע קאצענעלבויגן האט דארט געגאנגען אויף רבי עקיבא גאס און געהיטן די אויגן. על שלושה הקדוש ברוך הוא מכריז ער רופט אויס ס'איז געקומען נייעס דאס טייטש אין די גמרא. דו נייעס. דו נייעס. מאך עס, מאך עס מיט א מייק. דו זעהסט נאר אויס ווי א שליים דארט אין די הפגנות. רופט אויס מיט א מייק, מיט א רמקול. אן הפגנה גייט יעצט אין כיכר השבת און פארברענט דארט מיסט קאסטענעס. רבי שלום רופט אויס, ס'איז דא א הפגנה דארטן דער יאנקל, יאנקל בלוי, ער גייט דארטן אין מאה שערים און דארטן אין און ער מאכט דארטן א היט אפ די אויגן, ער פארברענט דארטן א גוטן מיסט קאסטן פארברענט ער דארטן. אדער א מיסט קאסטן פארברענט ער דארטן. אייבערשטער רופט אויס דעם הפגנה. ער מאכט דארטן א הפגנה קעגן יצר הרע, וואס ער פארברענט א מיסט קאסטן. אבער איז די הייליגע גמרא הקדוש ברוך הוא מכריז עליהן בכל יום שובבים יא די אייבערשטער וועט רעדן פון מיר מ'היט די אויגן די זאג ביז דאס איז תרגום יונתן בן עוזיאל פרשת ויחי איז א תרגום אונקלוס די עולם האט דאך שוין מעביר סדרה געווען תרגום אונקלוס פרשת ויחי אויפן פסוק ותשב באיתן קשתו זאגט די תרגום אונקלוס וואס טייטש ותבת בהון נביאותיה א פארוואס איז מקויים געווארן די אלע חלומות פון יוסף הצדיק די ברידערס האבן זיך געבוקט זאגט די תרגום יונתן על די תרגום אונקלוס על דקיים אורייתא בסתרא ער האט מקיים געווען דברים שבסתר וידע אלקים די שובבים תרגום וועגן דעם איז זי מקויים געווארן די מיט די תרגום און רבותי איך רעד נישט יעצט נישט קיין מוסר ספרים איך רעד יעצט תרגום תרגום יונתן און תרגום אונקלוס.

ער האט זיך נישט געקענט בארואיגן פון דעם פון דעם ווארט זיך דערמאנט יעדן טאג ווען הרב וואלבע האט געזאגט אז די איז איינער וויל מתאר זיין עמלקן וואס וועט ער זאגן אה שייגעץ אונטערוועלטניק א בן בליעל א ל די תורה זאגט נישט דאס וואס זאגט די תורה אויף עמלק ולא ירא אלקים דאס איז עס ולא ירא אלקים. להבדיל ביי מיליאן הבדלות זאגט ער איינער וויל מתאר זיין אברהם אבינו וואס וועט יעדער איינער זאגן ער איז געווען אין אור כשדים אין פייער ער האט גענומען יצחקן מעסער דא ויקח את המאכלת לשחוט את בנו נישט דאס זאגט די תורה וואס זאגט די תורה כי עתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה דאס איז די מעלה ירא אלוקים זאלסט וויסן אין תורה איז דא איין זאך דא אברהם אבינו זרע אברהם ירא אלוקים דא, להבדיל במיליאן הבדלות, עמלק ולא ירא אלקים. יראת שמים, שובבים. שובבים, יראת שמים. ווי זאגט ר' מאיר'ל אמשינאווער, ווען זי זאגט אז איינער האט געראטעוועט מענטש, א מענטשן, המציל נפש אחת מישראל, כאילו הציל עולם מלא, מציל נפש אחת מישראל, כאילו הציל עולם מלא, פששש, זאגט ער, וויאזוי איינער וואס האט געראטעוועט הונדערט מענטשן, זאגט ער, איינער האט געראטעוועט טויזנט מענטשן, האט געראטעוועט צען טויזנט מענטשן, מענטש האט געראטעוועט צען טויזנט מענטשן, ווייל זיי האט געראטעוועט צען טויזנט מענטשן, און מ'וועט זאגן אויף די מענטשן, ווער איז דאס? ער איז א ירא שמים, מ'וועט לאכן אויף דיר, וואס זאגסטו ירא שמים, דו ווייסט וועם מ'רעדט דא? ער האט געראטעוועט צען טויזנט מענטשן, וואס זאגסטו ירא שמים? האט געראטעוועט צען טויזענט מענטשן, זאגט די תורה, שפרה מיט פועה, זיי האבן געראטעוועט שישים ריבוא האבן זיי געראטעוועט, שישים ריבוא, וואס זאגט די תורה ויהי כי יראו המילדות את האלוקים ויעש להם בתים, שטייט נישט ויהי כי הצילו, ויהי כי יראו המילדות, די תורה איז דא איין זאך ירא שמים, ירא שמים, מיט דעם וועסטו אפקויפן דעם אייבערשטן, שובבים. הרב וואזנער, אין רחמי הרב ברענגט ער דארטן, ער זאגט ער הני תרי נשי יוכבד מיט מרים, כאומרם ז"ל זאגט ער, חז"ל זאגן זענען געווען צדקניות גדולות יוכבד מיט מרים, זרע קודש וגם נביאות, זענען געווען נביאות, זענען געווען יראות אלקים מעודם, יראות אלקים, נביאות. די ווארט ויהי כי יראו זאגט דער הרב וואזנער דאס שטייט נאר ווען מ'איז בייגעשטאנען בנסיון דעמאלטס קען מען זיך קריגן יראו וואס איז געווען די נסיון צו מורא האבן פון פרעה צו מורא האבן להבדיל פונעם רבונו של עולם ווען זיי האבן בייגעשטאנען דעם געמאכט פייג פאר פרעה איך האב מורא פונעם אייבערשטן דא שטייט ויהי כי יראו ויהי כי יראו הייסט ווען מען האט מורא ווען מען שטייט אין א נסיון א שטייגער איינער קומט צו רעדן דיר אינמיטן דאווענען און ער האסט מורא פון אים, ווילסט אים ענטפערן, אבער דו האסט נישט, איך האב מורא פונעם אייבערשטן, דאס הייסט ויהי כי יראו. איך האב געזאגט איין דוגמא, די עולם ווייסט נאך דוגמאות, ער האט נישט מורא, ער האט מורא פונעם אייבערשטן. פארשטייט? איך האב מורא פון אייבער, דאס איז, דאס הייסט ויהי כי יראו. זיי האבן דארטן מגביר געווען דעם מורא שמים אויפן מורא בשר ודם. רבותי, לאמיר להלכה ולמעשה, לאמיר דא זען א מינוט להלכה ולמעשה. קומט אזעלכע גרויסע טעג, איז אוודאי און אוודאי. א מענטש דארף דאך עפעס טון אין זיך, א שווה. צי. קען דאך היינט נישט רעדן פון פאסטן, אבער פארוואס זאל א איד נעמט זיך מיטוואך ביינאכט, מיטוואך ביינאכט נעמט ער זיך אויף אפאר מינוט א קליין צעטעלע מיט א פעדער און שרייבט זיך אויף פאר זיך מיט א התבוננות, וויאזוי קען אויסקוקן ביי מיר די מארגענדיגע טאג דאנערשטאג ה' די שובבים וואס ווערט געברענגט שוין אין פוסקים אז ס'איז א גרויסע טאג, מגן אברהם ברענגט וועגן פאסטן אבער איך האלט נישט וועגן פאסטן היינט שוואכע דורות ווער ס'קען פאסטן פאסטן אבער איך האב יע אבער דבר השווה לכל נפש ער מאכט זיך א צעטעלע וויאזוי קען איך מאכן מארגענדיגע טאג זאל זיין כולו קודש לשם קודש לשם מיין איך נישט זאלסט טאנצן אין די הימלען זאלסט נישט פארגעסן פונעם אייבערשטן לערנען וויפיל דו קענסט דאווענען לערנען ווי ווייניגער גערעדט דאווענען זאל אויסקוקן בעסער די טאג זאל זיין קודש לשם קודש לשם. מען האט נישט שוין געפאסטן אבער קודש לשם זאל עס זיין דער טאג, און אים צו מאכן א לעבן אין דעם טאג, א טאג פון עקשן, א טאג וואס איך רוף אויס איך בין דיינער שריי איך צום אייבערשטן, א טאג וואס מען מער וואס מער פארנומען מיטן אייבערשטן, מען מאכט זיך א סדר, יעדער איינער מאכט זיך א שטיקל סדר היום, צו זיין כולו קודש לשם, ווייל ס'איז דאך טעג וואס הזמן מבקש תפקידו. ער ברענגט די שם משמואל, א מורא'דיגע ווארט די וואך, וויסן וואס הייסט א מענטש זיך עפעס מקבל, ער זאגט די וואך שטייט וכאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ, פארוואס שטייט לשון עתיד יענו ירבה ויפרוץ? זאגט רש"י הקדוש, וואס איז יענו לשון עתיד?

הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה ביי א גוי, ביי א גוי מחשבה רעה הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה ממילא איז ווען די גוי האט נאר געוואלט פייניגן הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה איז געווארן א שינוי הגוף ביי די איד, ששה ששה בכרס אחד א שינוי הגוף מען האט נישט געהערט פון אזעלכע זאכן. זאגט ער בן בנו של קל וחומר, די גמרא זאגט אין קידושין דף מ' דארטן אז ביי אידן איז מחשבה רעה אין הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה, נאר וואס נאר מחשבה טובה הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה, איז אויב די מחשבה רעה פון די גוי האט געמאכט א שינוי הגוף ביי די איד, איז שטעל דיר פאר ווען א איד איז מקבל אויף זיך א מחשבה טובה לכבוד שובבים, א קליינע קבלה, א קליינע קבלה, קליין ווי דאס איז נאר נישט, א קליינע קבלה, איז דאך אוודאי הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה, איז דאך אוודאי אז ס'ווערט א שינוי הגוף, ממילא האסטו א רפואה, ישועה, א שידוך, א קינד, פרנסה, ישועות, וואס דו דארפסט. אויב די מחשבה רעה פונעם גוי. האט געמאכט א שינוי הגוף ביי די איד פארוואס ווייל מחשבה רעה הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה אדער ער האט עס געמאכט א שינוי הגוף ביי די איד איז ווען די איד האט א מחשבה טובה איז דאך אוודאי הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה אוודאי אז עס וועט מאכן א שינוי הגוף און ממילא האט ער א רפואה ישועה אלעס וואס ער דארף איז להלכה ולמעשה א מענטש איז עפעס מקבל אויף זיך ער נעמט עפעס אויף זיך

המילדות את האלוקים. זאגט דער אלשיך הקדוש א מורא'דיגע ווארט, אז די תורה וויל דא באטאנען אז די שכר ויעש להם בתים האבן זיי נישט געקריגן ווען זיי האבן געראטעוועט די קינדער, ווען ס'איז געווען ותחיין את הילדים, נאר ווען זיי האבן מקבל געווען, ויהי כי יראו המילדות את האלוקים, ווען זיי האבן עס נאר מקבל געווען, גלייך ויעש להם בתים האבן זיי שוין געקריגן די שכר. דאס איז וואס אונז טוען מיר יעצט נוגע אין די מינוטן. ווען אידן זיצן מ'איז מקבל אויף זיך עפעס, גלייך ווערט דער שכר ויעש להם בתים. מ'שמועסט, איינער זיצט ער מאכט זיך א סדר וויאזוי ס'זאל אויסקוקן איידער שובבים, ער האט זיך מקבל עפעס, גלייך יעצט איז דער שכר זאגט דער אלשיך הקדוש ויהי כי יראו המילדות, ווען ער האט נאר מקבל געווען געווען ויעש להם בתים. און די קבלה איז אויכעט אפילו פון א קליינטשיגע קבלה ווערט אויכעט א שינוי הגוף, נישט נאר ביי גרויסע קבלה, ביי קליינע קבלה אויכעט, אזא שטייגער זאגט די חוות דעת, חוות דעת זאגט עס אין הגדת מעשה נסים, און כעין זה שטייט אויך אין אוהב ישראל פון אפטער רב. א מורא'דיגע ווארט, אז די וואכעדיגע סדרה, דער אייבערשטער זאגט צו משה רבינו מה זה בידך? ויאמר מטה. ויאמר השליכהו ארצה וישליכהו ארצה ויהי לנחש. ויאמר, און דער אייבערשטער האט אים געזאגט, שלח ידך ואחוז בזנבו, האלט אים אן דעם שוואנץ. און וואס איז געווען? וישלח ידך ויהי למטה אלוקים בכפו. אזוי שטייט דארט. וישלח ידו ויחזק בו, ויהי למטה בכפו, עס איז געווארן גלייך א מטה. זאגט ער א מורא'דיגע ווארט, ער זאגט, דער רבונו של עולם זאגט השליכהו ארצה, ויהי לנחש. ס'איז געווארן א נחש, וינס משה מפניו, משה רבינו האט מורא געהאט, א נחש, נחש הקדמוני, אבי אבות הטומאה, אבי אבות הטומאה, ער אנטלויפט, ער וויל אים נישט זען, אבי אבות הטומאה, ער אנטלויפט, דער אייבערשטער האט געזאגט פאר משה רבינו, שלח ידך ואחוז בזנבו, נעם אביסל, ווי אבי אפילו ער איז א נחש, אפילו א נחש, מאך עפעס נעם אראפ, זיי עפעס מקבל, ואחוז בזנבו, עפעס גיב א קנאק כאטש אראפ, ויהי למטה אלוקים, עס איז געווארן גלייך א מטה אלוקים. ווערט ער גלייך א מטה אלוקים. אפילו אז מען זאגט די חוות דעת, אפילו ואחוז בזנבו שובבים, אפילו ואחוז בזנבו אביסעלע שניידט ער אראפ. אביסעלע. גלייך ויהי למטה אלוקים ווערט ער גלייך א מטה אלוקים. הערט ער, ס'ווערט א שינוי הגוף, ס'ווערט א שינוי הנפש אויך, דער ווערט א מטה אלוקים פון א נחש ווערט ער א מטה אלוקים. ווערט וואס נישט, נאר אביסעלע, א נעם אביסעלע זיך. און מען רעדט טאקע, מען רעדט טאקע וועגן א בייגעלע רבותי, יעדער איינער מיט זיינס, אבער מען רעדט ווען ס'איז טאקע א בייגעלע. א בייג בייגעלע. ווי זאגט דער דער. דברי ישראל זאגט ויאמר מה זה בידך, ויאמר מטה, דער אייבערשטער זאגט מה זה בידך, לערנסט דאווענסט איז דאס אלץ איך, מטה די בייג דאס איז דיינע, די שבירת היצר דאס איז דיינע, מטה מה זה בידך זאגט ער וואס מאכסטו, נאר מטה די שבירת היצר די בייג די בייגעלע. די בייגעלע. די בייגעלע האט זיך יעדער איינער זיין בעקעריי, ווייל יעדער איינער האט זיך זיין בייגעלעך וואס ער דארף, ביי איינעם קוקט עס אויס אויף דעם נוסח, איינעם אויף דעם נוסח. יעדער איינער, היינט איז דאך אלע בעקערייען הייסט דאך מיט א נאמען, מיט יענעמ'ס נאמען, ווייל אזוי איז דאס, יעדער איינער האט זיך זיין נאמען, זיין בייגעלע. ווי האט ער געזאגט דארטן, רבי מאיר פרעמישלאנער זאגט, כף אחת עשרה זהב, יא?

יעדער איינער מיט זיין בייגעלע. יעדער איינער מיט זיין בייגעלע, א גאלדענע איד, די בייגעלע דאס איז דיינס, מה זה בידך ויאמר מטה. א ספר דברי משה, א תלמיד פון בעל שם הקדוש, ר' משה דאלינער, ער שרייבט דארטן, פארוואס די תורה שרייבט, דאס וואס ס'איז געווען מיט יוכבד, אז פרעה האט געהייסן אריינווארפן אלע קינדער אין יאור, און זיי האבן נישט געפאלגט, ס'איז געווען נאך שווערע גזירות וואס שטייט נאר אין מדרשים, ס'איז געווען א גזירה אריינלייגן אלע קינדער אין די צ אלע קינדער אין די ציגל? דאס שטייט נאר אין מדרשים שטייט נישט אין פסוק. און פארשידענס וואס האט גע'שחט'ן אזויפיל תינוקות? פרעה האט גע'שחט'ן תינוקות האט זיך געוואשן די בלוט דאס שטייט נישט אין תורה. שטייט נישט אין תורה. פארוואס נאר דאס שטייט אין תורה וואס ער האט געזאגט כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו. פארוואס שטייט נישט די אנדערע גזירות? שרייבט ער דארטן א מורא'דיגע ווארט, ער זאגט אזוי, דא דער רבש"ע האט געוואלט אראפברענגען משה רבינו, ווער איז זוכה צו באקומען א משה רבינו? זאגט ער בשלמא עמרם, עמרם איז פון די וואס די גמרא זאגט אין שבת נ"ה, און אז זיי זענען מתו בעטיו של נחש, וואס הייסט בעטיו של נחש? פון די פיר וואס זענען געווען נקיים בלא חטא, נישט געווען קיין שום סיבה זיי זאלן שטארבן, זיי האבן נישט געהאט קיין חטא צו שטארבן. די סיבה וואס זענען געשטאר וואס זענען געגאנגען פון דער וועלט איז נאר בעטיו של נחש וועגן די נחש הקדמוני וואס איז געווען די גזירת מיתה איינער פון זיי די איינער פון די פיר איז עמרם עמרם אבי משה אז ער האט נישט געהאט קיין שום עבירה אויף וואס צו שטארבן נאר וואס ער איז געגאנגען וואס ער איז אוועק דאס איז נאר בעטיו של נחש איז בשלמא עמרם איז געווען אזא גרויסע צדיק אבער ווי קומט עס צו ווי אזוי איז זוכה יוכבד צו אזא קינד פון משה רבינו? ווייסט ווי אזוי זאגט ער? מוראדיג געוואלד זאגט ער. האט דער אייבערשטער געמאכט, ולזה הקדוש ברוך הוא ברחמיו זאגט ער זיין לשון ברחמיו הגדול, שעילת כל העילות וסיבת כל הסיבות סובב בדבר, ליתן בלב פרעה האט דער רבונו של עולם אריינגעגעבן אין פרעה'ס הארץ, לגזור ולצוות למילדות להמית את ילדי ישראל, פארוואס? ודאי כוונת הרשע היה לתכלית הרשע, דער רשע האט געמיינט נאך לתכלית הרשע, אמנם השם יתברך חשבה לטובה, אז וואס? כי הנה גודל מעלת מסירת נפש, זי האט זיך דאך מוסר נפש געווען יוכבד, יא? על קדושת השם, זי האט זיך מוסר נפש געווען, ווען מ'כאפט זיי וואס? זיי האבן זיך מוסר נפש, זאגט ער גודל מעלת מסירת נפש על קדושת השם, אין לך כל דבר בכל המצוות, שיהא בו כח לזכות אדם את נפשו ולעלות בקודש כמו זה. די גרעסטע זכות וואס איז שייך ביי א מענטש איז ווען ער האט מסירת נפש. די רבונו של עולם וואלט אראפברענגען דורך יוכבד משה רבינו וואסערע זכות האט זי? דערפאר האט מען אונטערגעשיקט אזא זאך פרעה זאל איר הייסן אריינווארפן אלע קינדער אין טייך, און זי האט געהאט ממש מסירת נפש אויף דעם, דערפאר האט זי זוכה געווען צו א משה רבינו. אראפברענגען משה רבינו קען נישט יעדער איינער, דאס איז עמרם איז געווען ריין, ער איז געווען פון די ארבעה שמתו בעטיו של נחש, יוכבד האט זוכה געווען, איז ער מסביר דארטן אז איינער וואס איז נישט מקיים מצות המלך איז אחת דתו להמית און זי האט זיך מוסר נפש געווען על קדושת השם ולא עשו אדרבה ותחיין את הילדים ולזה עלתה במעלה כזו להיות זוכה להוליד צדיק כזה. די לימוד איז מסירות נפש מען רעדט שובבים מען רעדט וועגן די אויגן די מח אונז רעדט מען נישט וועגן פאסטן מען רעדט די אויגן מאן אה ב ב ב הייבט אן מיט זיינע פוסטע מעשים שווער ער קען נישט וועט נישט וועט נישט מען בעט יא זיך אביסל באהערשט אין האנט אין די אויגן אין די מויל יא אביסל יא זאגט דער ארי הקדוש אז די מכות איז דארטן געגאנגען דם צפרדע כינים ס'איז זיבן מכות אין פרשת ואירא און דריי אין פרשת בא פארוואס איז צעטיילט ווייל ס'איז געגאנגען קעגן די ספירות ס'איז דאך געווען נגוף ורפוא רפוא לישראל קעגן די ספירות חסד גבורה און חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד מלכות און די אנדערע איז חכמה בינה דעת איז זאגט די ארי הקדוש אז ס'איז געגאנגען די ספירות אבער פארקעלט פארקערט וואס הייסט דם איז מלכות ס'האט צורונגען פון די לעצטע דם און מלכות וואס איז צפרדע יסוד מלכות יסוד הוד אזוי פארקערט איז צפרדע יסוד דערפאר זאגט דערפאר איז צפרדע די איינציגסטע מכה וואס דארף אריינגיין אין פייער ווייל ס'קומט צו מידת היסוד דארף מען גיין אין פייער. אין פייער. צו מידת היסוד גיין אין פייער. און די איינציגסטע די איינציגסטע צפרדעים וואס זענען געבליבן לעבן, איז געווען נאר די צפרדעים וואס זענען געגאנגען אין אויוון. שטייט אין פסוק וימותו הצפרדעים מן הבתים מן החצרות ומן השדות, זאגט די גמרא אותן שבתנורים לא מתו. ווייסט פארוואס? ווייל ווער ס'גייט אין פייער אויף די מידה ווערט א בעל הנס, קען קיין פייער נישט שאטן. ווייל עס קען נישט קיין פייער נישט האלטן. די איינציגסטע מידה, די איינציגסטע מכה וואס שטייט ויצעק משה אל השם, ביי אנדערע מכות שטייט ויעתר, ויצעק שטייט נאר ביי די צפרדעים, ויצעק משה על דבר הצפרדעים, ווייסט פאר וואס? ווייל ביי דעם איז ויצעק, נישט מתפלל, א געשריי, ווען עס קומט דא א פייער, עס ברענט דא א פייער דא אין לעקטער קאסטן, דא ברענט א פייער, וועסטו נישט צוגיין. איך דארף א פעלעפאן צו קלינגען א פייער לעשער, ביטע אפשר האסטו אנטשולדיגונג א פעלעפאן איך דארף קלינגען צו א פייער לעשער וועסט נישט רעדן אזוי שרייען פייער ס'איז א א טעלעפאן דאס איז ויצעק משה ווען ס'קומט על דבר הצפרדעים ביי די מידה מ'זאל א געשריי געבן א געשריי געבן אין שובבים מ'וויל זיין א איד. עס קומט צו גוטע זמנים אין שובבים, היידע שובבים, קומט א רעוא דרעוין פון שובבים, אה, מען טייערט זיין וויפיל טייכן טרערן האט זיך אויסגעגאסן דארטן, ביי די גרויסע רביס דארטן, ביי די רעוא דרעוינ'ס, ווי האט ער געזאגט די סאטמאר רבי זאגט אז ביי וימאן איז דא א שלשלת, שלשלת זאגט דער דריטער זאגט אז ביי שלש סעודות אין שובבים איז די זמן צו שרייען וימאן איך וויל נישט.

און שטייט קעגן צוויי און פֿערציק, דאס איז די צוויי און פֿערציק ווערטער פון אנא בכח, וואס איז די לעצטע ווארט פון אנא בכח? תעלומות! ווייל דאס איז די זמן ממליך זיין דעם אייבערשטן אויף די אלע תעלומות. אתה יודע רזי עולם ותעלומות סתרי כל חי, דאס איז די זמן ממליך זיין דעם אייבערשטן אויף די אלע תעלומות מיט א שמחה, דאס איז די גרעסטע שמחה ביי א אידישע נשמה, ממליך זיין דעם אייבערשטן. דאס איז די אויגן, דאס איז די מויל, די פרי מגדים איז מאריך אז תיקון שובבים מיט די מויל, רייניגן די מויל, רייניגן, רייניגן. אין פתורא דאבא, ברענגט די ארי הקדוש, ער האט, ער האט נישט די ארי הקדוש וואס שרייבט א נייעס אין צוגאב און זאגט ער הסיגוף הגדול ביותר, די גרעסטע, אה? וואס? דאס איז מעביר על מידות? שרייבט אין פתורא דאבא די מעביר על מידות די גרעסטע סיגוף די גרעסטע תיקון שובבים און זי דא אז האמיר מיסט זיך אויך און רבי יצחק'ל ווארקער האט געזאגט אז אז די עולם ווייסט שובבים איז על חטא הנודע זאגט ער יאך זאג על חטא שלא נודע על חטא שלא נודע האט אריינגעפארן יענעם אין די קישקעס א ווארט טראך ער שאקלט זיך ווייטער נשמת כל חי יענער קען נישט שלאפן יעצט דריי נעכט קען ער נישט שלאפן ס'האט אים עפעס אריינגעשאסן געטשעפעט דארטן און ער שאקלט זיך נאך על חטא שלא נודע, יאך זאג על חטא שלא נודע איז שובבים. ער שאקלט זיך נאך, יענער ווארפט ארויס די נשמה און ער שאקלט זיך. ווי זאגט די ייטב לב, כי כבד פה כבד לשון אנכי שטייט די וואך זאגט די ייטב לב, ארי יקיר ממלל זאגט די תרגום, ארי יקיר ממלל, זאגט ער ווייסט פארוואס משה רבינו זוכה געווען פה אל פה אדבר בו ווייל ארי יקיר ממלל אכטונג געבן אויף די מויל. אכטונג געבן מער אויף די מויל האלטן רייניג די מויל. ס'איז דא א ידוע די משנה ברורה ברענגט כתבו ספרי משנה ברורה סימן תקע"א סעיף קטן ב' כתבו ספרי המוסר דאם באמצע אכילותו בעוד שהוא מתאוה לאכול האלט אינמיטן אינמיטן די סוגיא, טיף אינמיטן די סוגיא דארטן, אינמיטן די פר' כל הבשר, צו אינמיטן יא, איז בעוד דאם באמצע אכילותו זאגט די משנה ברורה בעוד שהוא מתאוה לאכול, בעוד שהוא מתאוה לאכול מושך ידו ממנו איז עס נחשב גם כן לסיגוף ומתכפרים עוונותיו, זאגט ער שפעטער וראיתי כתוב בספר אחד זאגט די משנה ברורה שכשאדם רוצה להתנדב תענית טוב יותר שיקבל תענית מן הדיבור ממה שיקבל עליו מן האכילה. מן הדיבור, א תענית דיבור איז חשוב'ער. מען זאגט אין סלונים, איז דא א ווארט פון יונגן רבי'ן זאגט מען עס נאך, אז ער האט געזאגט אז, דאס הייסט דאך תענית, ווען דער משנה ברורה ברענגט דעם ענין אבער קאסט נישט, דאס רופט מען דאך תענית הראב"ד. יא, ווען א מענטש האלט אינמיטן עסן און גיט א שטעל אפ, דאס הייסט תענית הראב"ד. בית אברהם רופט עס גלגול שלג. ער זאגט אז עס איז ערגער פון א גלגול שלג. האט ער געזאגט די יונגע רבי סלאנים, דער תענית הראב"ד דאס אינמיטן עסן אפשטעלן, זאגט נישט ווייניגער גלגול שלג פון דעם, נישט ווייניגער תענית הראב"ד איז ווען א מענטש האלט אינמיטן ברען פון מויל, רעדט ער, רעדט ער, רעדט ער, רעדט ער, ס'איז א טשיקאווע שטיקל אינמיטן גיט א שטעל אפ, נישט קיין קלענערע תענית הראב"ד. פארשטייט, נאכאמאל איך רעד נישט אויף פאסטן, ס'זענען שוואכע דורות, אבער ווי זאגט ער ס'איז אים שוין לייכטער צו פאסטן. זיי א איד, זיי א פרייליכע איד, זיי פרייליך, זיי א איד. מאך א לעבן און לאז נאך מענטשן לעבן. ווי איז געזאגט ווי האט מען געזאגט אין סלאנים מען האט געזאגט אין אדם מת וחצי תאוותו בידו חצי הייסט צוברעכן האלב מענטש האט מורא עי פו ווען ס'רעדט זיך א תאווה ער מוז עס רעדן ער מוז עס ער מוז ער האט מורא ער האט מורא קיינער נאכנישט געשטארבן פון צוברעכן א תאווה האב נישט מורא וועסט בלייבן לעבן. אין אדם מת וחצי תאוותו בידו, קיינער איז נאכנישט געשטארבן פון צוברעכן א תאווה, האב נישט מורא, וועסט נישט שטארבן, וועסט בלייבן לעבן, מאקסימום וועסט לאזן נאך מענטשן לעבן אויפן וועג. יא, לאמיר מסיים זיין רבותי. די עיקר וואס איך מיין אויף דעם דארף מען דאך נישט רעדן די שעות רצופות בתורה וואס דאס איז דאך נוהג ישראל עם קדושים איבעראל וואוואווא נו לאמיר עס נאר מגדיר זיין ווי עס ווערט געברענגט אין ראשונים און אין הלכה ס'ווערט געברענגט אין שלטי הגיבורים מסכת תענית אויפן פלאץ אויף די גמרא די גמרא זאגט אז תלמיד חכם אסור לישב בתענית. איז אין שלטי גיבורים אין די שלחן ערוך שטייט עס דאך תקע א סעיף ב' ער ברענגט אזוי די שלטי גיבורים. שלטי גיבורים ברענגט דעם לשון. תלמיד חכם אינו רשאי לישב בתענית פארוואס? שממעט במלאכת שמים. ווייל ער איז ממעט מלאכת שמים. ער וועט נישט קענען זאגן קיין שיעור נישט. ער האט גוט אז דאס שטייט אין די גמרא יעצט זאגט דאס אונטן שלטי הגיבורים אזוי והיינו שתלמוד תורה מכפר על האדם יותר מהתענית תורה איז מכפר מער פון התענית ולכן אמרינן ליה שלא להתענות פארוואס שלא יתמעט המכפר הגדול ביותר אז דו פאסט און וועסט נישט קענען לערנען איז דאך זיך ממעט דעם מכפר הגדול ביותר דערפאר זאג איך ווער ס'קען פאסטן אין די שובבים ווער ס'קען פאסטן פאסטן און ווער ס'קען נישט רעד איך אויף דבר השווה לכל נפש, אויב מ'מאכט זיך א סדר אביסל שעות רצופות בתורה שובבים, יא, האסט דאך דער מכפר הגדול ביותר, דער מכפר הגדול ביותר, שלא יתמעט המכפר הגדול ביותר, יא. שלא יתמעט המכפר הגדול ביותר. ס'דא עפעס א אין קריינא דאגרתא פון די סטייפלער איז עפעס א בריוו, איינער האט געפאסט סתם צו פאסטן, נישט לגבי שובבים, סתם צו פאסטן אזוי. ער פאסט אן אסאך תעניתים. ער שרייבט אים דארטן אין בריוו, איך מיין דא די סוף, ער שרייבט נבהלתי שאתה צם תעניתים. בקיצור, ער גיט אים א שרייב אינמיטן, נבהלתי שאתה צם תעניתים, ושעה אחת של לימוד, חביב אצל הקדוש ברוך הוא יותר מאלף תעניות. מער פון טויזנט תעניות. גיב זיך אן עצה פארמאך טאקע, יא, פארמאך די מויל ווען דו זעצט זיך לערנען שובבים. כ'ווייס ס'איז געווען עפעס אין דעם א ס'איז דא אזוי ס'איז דאך דא אלע ווייסן נעמען ביי פדיון הבן די סעודה כפ ד תעניתים יא? איז אזוי דער שדי חמד אין כרך ה' כלל נ ד שרייבט ער דארט בשנת תרנ ט אזוי שרייבט דער שדי חמד בשנת תרנ ט בהיותי בעיר הקודש ירושלים הזמינו אותי לפדיון הבן ולא הלכתי איך בין נישט געגאנגען ואמרו לי כי יש בספרים דסעודת פדיון הבן עולה במקום פ ד תעניות, אז סעודת פדיון הבן עולה במקום פ ד תעניתים, שרייבט דער שדי חמד, ואני לא הייתי יודע דבר זה, איך האב נישט געוואוסט פון דעם, ונראה שאין מקור לדבר זה, אזוי שרייבט דער שדי חמד, רק שיחה נאה בפי הבריות. די אמת איז אז שטייט אין לקוטים ר' פנחס'ל ר' פנחס'ל קאריצער ברענגט דארטן אז כפ ד תעניתים וואס ווערט געברענגט אויף ר' פנחס'ל קאריצער כפ ד תעניתים ווען ס'איז ארויסגעגאנגען די ספרים שדי חמד איז געווען עפעס א ס'האט זיך אפגעטוען מיט דעם וויכוחים צו ס'איז יא דא א מקור צו נישטא קיין מקור ווייל דער שדי חמד ברענגט האט נישט געטראפן קיין מקור נאר א שיחה נאה בפי הבריות. ברענגט ער אין ספר חכמת חיים רבי יוסף חיים זאנענפעלד, רבי יוסף חיים זאנענפעלד האט אמאל געזעצן ביי פדיון הבן, ס'איז געווען עפעס א פדיון הבן רבי יוסף חיים איז געזעצן, און מ'האט געפרעגט רבי יוסף חיים, וואס ער זאגט אויף דעם, אז דער שדי חמד זאגט אז ס'איז נישטא קיין מקור אויף דעם, ס'איז נאר שיחה נאה בפי הבריות, האט ער געזאגט, ס'איז אמת ס'איז נישטא אויף דעם קיין מקור, אבער עס שטייט אין תורה, ס'איז דא א רמז אין תורה, ווי? אזוי זאגט רבי יוסף חיים, ווי שטייט עס אין תורה? עס שטייט וכל בכור אדם, די עולם זאגט דאך יעדן טאג דעם פסוק וכל בכור אדם בבניך תפדה,

א דף גמרא, דף איז פ"ד, און דאס איז פונקט די זעלבע זאך כפ"ד תעניתים, און משום מה צו דעם האט מען זיך נישט אזוי צוגעכאפט פונקט ווי ביי דעם פדיון הבן. ער זאגט ער ווייסט נישט משום מה צו דעם האט מען זיך עפעס נישט אזוי צוגעכאפט פונקט ווי ביי דעם פדיון הבן. איר פארשטייט? וויסן אז די עיקר תשובה ווי אזוי שרייבט דער זרע קודש ער ברענגט עס אין פרשת תרומה ועיקר תשובה היא התורה כמו שאמרו חז"ל אם היה רגיל ללמוד דף אחד ילמוד שני דפים ועיקר חסידות היא התורה הקדושה בהתמדה כאמרו ז"ל איזהו חסיד המתחסד עם קונו מיט דער פירוש כי אורייתא וקודשא בריך הוא חד והתורה הקדושה נקראת תורת חסד